א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויצא. יצחק אבינו ווינטשט אן פאר יעקב ויתן לך אלקים מטל השמים ומשמני הארץ, דער הייליגער רמבן מוטשעט זיך וואס איז דער טל? כ'האב געקלערט צו זאגן סתם א אינטערעסאנטן געדאנק, דער טל איז דאך מרומז אויף די העכסטע זאכן, טל דאס איז די ל' ט' מלאכות, דאס איז די אלע זאכן הזורע החורש והקוצר, די ל' ט' מלאכות זענען דאך די ל' ט' עבודות וואס א מענטש דארף מעלה זיין, אבער ס'איז דא נאך א בחינה, ווען אליהו הנביא זאגט פאר אחאב עס וועט נישט זיין נישט קיין טל נישט קיין גשם, איז גשם איז טאקע נישט געווען אבער טל איז יא געווען, זאגט די גמרא פארוואס, ווייל די וועלט קען נישט שטיין אן א טל, ממילא האט אים דער אייבערשטער נישט אויסגעהערט. יעצט מען קען זאגן אז דאס איז די ברכה וואס אונז האמיר באקומען פון יצחק אבינו, ויתן לך אלוקים מטל השמים ומשמני הארץ, אונז באקומען אזוי ווי טל השמים, צו אונז זעמער גוט צו אונז זעמער שלעכט, דער אייבערשטער קען אונז נישט אפשטעלן אונזער שפע, דאס איז די ברכה וואס אונז האמער באקומען מטל השמים, אזוי ווי דער טל, אזוי ווי דער טל האט אליהו הנביא מיט זיין שבועה נישט געקענט אפשטעלן ווייל דער אייבערשטער ווייסט דאס פעלט אויס פארן קיום העולם, די זעלבע פעלט אויס פארן קיום העולם כלל ישראל. דו ווילסט צו דו ווילסט נישט, די גמרא זאגט אם לא בריתי ווען נישט די תורה חוקות שמים וארץ לא שמתי וואלט איך נישט געמאכט קיין שמים וארץ וואלט נישט געהאט קיין קיום ווען נישט די תורה. סאו די אידן וויפיל זיי לערנען און וויפיל נישט און וויפיל מ'האט מיט זיי פראבלעמען אבער בעסיקלי זענען זיי די קיום העולם איז במילא זאגט ער אן דא די פסוק זאלסט געדענקען די אידן האבן א געוואלדיגע זאך אז זיי האבן מטל השמים זיי האבן א ברכה אז זיי זענען אזוי ווי דער טל פונעם הימל און דאס איז א מורא'דיגע זאך. רבותי, מיט א קליינעם עפערט, פינעף מינוט א טאג צו לערנען גמרא, פינעף מינוט א טאג צו לערנען חומש רש"י, פינעף מינוט א טאג צו זאגן אן עקסטער קאפיטל תהלים פארן אייבערשטן, דאס איז דער קיום העולם, און דאס האט מען אונז אנגעווינטשן, אונז זעמיר אזוי ווי דער טל, אפילו מ'איז א עובד עבודה זרה געווען, און אליהו האט געשוואוירן אז ס'עט נישט זיין נישט קיין טל און נישט קיין גשם, האט מען געזאגט פאוואליע, טל מוז זיין ווייל דאס פעלט אויס פאר די וועלט. כלל ישראל מוז זיין ווייל דאס פעלט אויס פאר די וועלט. זיי זינדיגן דארפן זיי תשובה טון, אבער ס'מוז זיין אזא זאך ווי כלל ישראל, רבותי טוטס עפעס פארן אייבערשטן. שוין, יעצט עמיר צוגיין צו די מלחמה קעגן פעדאפיילס. עס איז ארויס א שמועה אז הרב הצדיק ר' מרדכי לעווי דעם טאהשער רבינ'ס זון האט א זון חזקעלע, איז ארויס א שמועה אז ער איז צוזאמגעפאלן הארץ אטאקע און ער איז געשטארבן, יא, נאכדעם איז ארויס א שמועה אז ער לעבט נאך ברוך השם און אזוי ווייטער. כ'האב געוואלט נאכאמאל איבער'חזר'ן א זאך וואס כ'האב שוין געזאגט. צענדליגע מאל. מיילעך פלעגט מיר אייביג זאגן, איך ברויך נישט רביסטעווע שמביסטעווע, איך ברויך די גאנצע ריעל עסטעיט. און ער האט אפגעגנבעט זיין טאטן מיט פאלשע בריוון, ער האט געמאכט דארטן וואס דו ווילסט, א בעקיטשע מיט שמעקיטשע, איינער דערשרעקט זיך, גייט מיט א ווייסע בעקיטשע, קענסט אריינקומען מיט די פיזשאמעס אויך. איך האב געטענה'ט די גאנצע צייט, ס'איז דא אן אלמנה רעבעצין לעווי, זי איז זייער אן איידלע פרוי, זי וועט זיך נישט מישן אין גארנישט, זי האט אלע יארן געשקלאפט דארט פארן רעבן, זי האט געזען אלעס זאל זיין פונקטליך,

ר' מרדכי געשטארבן נישט דא מיט וועם צו טיש צו גיין, מיילעך איז א גבר אלים ער האט שקצים ארום און ארום ארגלעך מיט גארגלעך, און דארט ווערט אין דער וויין פון דער טירויש וויין, דער שווארץ, נחמיה, און פארשענאווסקי, און דער בלום, יעקב יוסף בלום, און ער האט זיך זיינע שקצים, און איך האלט אז איינער דארף רופן צו דין תורה מען זאל זען ווי אזוי מען צוטיילט פאר מרדכי'ס. קינדער, אויכעט ירושה. כ'בין געווען אמאל אין ארץ ישראל אין קרית גת ש, טרעף איך דארטן חזקעלע, כ'בין געווען וועגן א מקווה גראדע בודק צו זיין, האט ער זיך אויסגערעדט די הארץ ער דארף חתונה מאכן, ס'דאך געווען ביי די ערשטע קינדער, כ'שטעל מיר פאר ווי מ'האלט היינט, און קיינער קוקט נישט זיין וועג, ער איז אנטלאפן צו זיין שווער, מיילעך האט אים ארויסגעקאפעט און ארויסגעיאגט, ער הייסט רב פון ווילימסבורג, וויפיל וועידזשעס קריגט ער דארט? קען מען חתונה מאכן מיט דעם? מיילעך כ'וויל דיר עפעס זאגן, פון גע'גנב'עט געלט וועסטו אין ערגעץ נישט אנקומען, וועסט האבן אזאלכע פארלוסטן, אז דו וועסט נאך זיין אזא ארעמאן, אז ס'האט לייט דערפאר דאס נישט געגעבן מרדכי'ן אפאר טאלער, און איך בעט טאהש מען זאל דאס נישט צולאזן, דאס איז א פגיעה אינעם רעבין, ס'איז א פגיעה אין די אוצרות פונעם רעבין, ס'איז א פגיעה אין ר' מרדכי'ס רעביצן, און מען דארף עס נעמען אין די הענט אריין, מען דארף צוזאמזעצן א בית דין, אדער סתם מענטשן זאלן זיך פארגלייכן, אז ס'איז זיך געקומען פאר'ן טאהש'ער רעבינס איידעם כץ אפאר מיליאן דאלער ער זאל אוועקגיין, ווייל מיילעך האט מורא געהאט פאר קאמפעטישן, און פאר מרדכי'ס קינדער קומט זיך גארנישט, געבטס אים. עקזעקטלי וויפיל מען האט געגעבן פאר זיי. ס'איז דא דא געלט, ס'קומט אריין געלט, מען האט געגנבעט אויפן רעבינס נאמען עי קעי פאליסיס מיט אנדערע זאכן, רבותי סטרעיטנט עס אויס, מיילעך וויסט נאך זיין אן עני און וועסט נאך זוכן, לסוף מבקש כיכר לחם, די גמרא זאגט על הבא על אשה זונה לסוף מבקש כיכר לחם, אין מסכת שבת זאגט די גמרא ואת אשת רעהו לא טמא שלא ירד לעסק חברו שלא ברשות, געדענק. זינדיג. צו גנב'נען געלט פון מענטשן איז גארנישט ווייניגער ווי צו זינדיגן מיט אן אשת איש, דו וועסט נאך פארלירן יעדע פעני מיילעך. זאלסט געדענקען נאך א זאך, דו ביסט נישט גענוג שטארק, דו ביסט נישט גענוג שטארק, דו פארקויפסט גארנישט, יעצט האט מען נאך רחמנות, מענטשן געדענקען נאך דעם טאטן, די נעקסטע דור לאכט שוין פון דיר. ס'געווען אמאל ביסט געזעסן דארט אין שבעה נישט מער געדאכט. דו זאגסט דא פאר איינעם אה יא די אלמנה דארט אין ארץ ישראל איך וויל נישט זאגן איר נאמען דו שייגעץ דו און וואס איז מיט די אלמנה וואס דרייט זיך ביי דיין טאטן אין שטוב די אלע יארן ר' מרדכי'ס ווייב די אלמנה קומט גארנישט? מיילעך וועסטו אזוי לאנג כאפן ביז דו וועסט בלייבן אן גארנישט איך זעה דיין טאטע האט אויך ער געכאפט דא ער געכאפט דארט ער איז שולדיג געבליבן מענטשן ער האט צוגעזאגט זאכן ס'איז קיינמאל נישט געשעהן וואס איז געשעהן פון זיין עשירות איין שייגעץ דו האסט אים אפגעגנב'ט און פאר דיין אייגענע קינדער און אייניקלעך איז נישט געבליבן גארנישט. דעטס אלל וואס איז געבליבן מיטן גאנצן געלט. די ישיבה האסטו שוין צוגעשפארט, קענסט שוין צושפארן די שטעטל אויכעט. און דו האסט קיינמאל נישט געלערנט א אידיש ווארט, דו האסט אליין געמאכט ביזנעס אלע יארן, דו האסט נישט געברויכט דיין טאטנס גע'גנב'עטע געלט, און אזוי בעט איך דיך זאלסט צוריק באצאלן חובות וואס מענטשן מאנען פון דיין טאטן, זאלסט וואטשן וואס דו טוסט. ווייל לא תלין פעולת שכיר איז די גרעסטע עבירה וואס איז דא. ס'איז דא א מעשה, דער קצב איז געקומען אמאל אין חלום פארן שוחט אז ער רופט אים צו דין תורה אויף יענע וועלט, ער איז אוועק און אפאר טעג שפעטער רופט ער אים צו דין תורה, שוין, בקיצור ער קומט נאכאמאל אין חלום נאכאמאל איז ער געגאנגען דארטן צום רב, כ'געדענק נישט פונקטליך ביי וועם ס'איז געווען, האט ער געזאגט.

דעם אידן מיט די גאנצע משפחה. כ'בין ארויפגעקומען אויף יענע וועלט האט מען מיר געזאגט גראד אין גן עדן אריין. אלע מצוות און מעשים טובים וואס דער איד טוט בין איך א שותף. שטעל דיר פאר, איך מוסר נפש געווען און האט יענעם געראטעוועט. נאכדעם געקומען עפעס איינער פון די מלאכים געזאגט אנטשולדיגט ער איז שולדיג געלט. אז מ'איז שולדיג געלט קען מען נישט אריינגיין אין גן עדן. בקיצור האט ער אנגעהויבן צו שרייען, יא איך בין טאקע שולדיג אבער עס איז נישט מיין שולד געווען, דער שוחט האט מיר געהארגעט די גאנצע פרנסה, האט ער געזאגט פיין מ'עט רופן דעם שוחט צו דין תורה, נו האט דער מהר"ל צו דער רב האט געפסקנט אז דין תורות פירט מען דא אונטן האט מען אים געמאכט אזא מחיצה, אזא פארהאנג, און ער האט געזאגט. זיין טענה. פרעגט דער מהר"ל דעם שוחט צו ס'איז אמת, זאגט ער יא. איז געבליבן אז דער שוחט מוז איבערנעמען אלע חובות און ער מוז אלעס באצאלן. און אויסער דעם האט מען אים מחייב געווען א קנס אויכעט, ווייל מ'טאר דאך נישט סתם טרפנ'ען בהמות, ס'איז דאך גלגולים מיט אלעם. ס'ווערט געברענגט אין תפארת שלמה און אין אנדערע ספרים און אין פון ר' נחמן פון ברסלב, אז ווען דער שוחט מאכט אין פרי די ברכה אשר קדשנו במצותיו וצונו על השחיטה, איז ער מעלה אלע נשמות וואס ער שעכט דעמאלטס טאג. וואס ס'ווערט נעבעך אריינגעפאלן אין די בהמות, דאך אלץ גלגולים מיט נשמות, הגם א בהמה האט דאך נישט נאר א נפש, אבער אמאל גייט אריין א געוויסע נשמה אויך אין בבחינת עיבור, ס'איז דא אסאך וועגן דעם צו רעדן. יעצט אויב איינער זאגט אז דער רבי איז אים שולדיג געבליבן געלט, זאגט מען אים, עה, מיילעך האט נישט איבערגענומען גארנישט, ער האט נישט איבערגענומען די חובות, אה, די ריעל עסטעיט יא און די חובות נישט, מיילעך, שפיל דיך נישט ארום, מיילעך ס'איז דא אן אלמנה וואס איז דיין שוועגערין, זי איז דיין עלטערען ברודער'ס יורש. ס'הייסט די קינדער זיינע זענען די יורשים. פרוי ירש'נט נישט קיין מאן. ענד דאונט פלעי געימס ווייל כ'האב געזעהן ווי דיין טאטע איז אנגעקומען מיט די אלע געימס וואס ער האט געשפילט. ער איז געווען אסאך יארן א וועפערייזער און נאכדעם האט מען אים בא'גנב'עט פון אלע זייטן, מען האט געמאכט געלט אונטער זיין נאמען. מיר האט דערציילט א איד, משה רוטמאן האט אים געזאגט, דער רבי האט געזאגט שיקט אריין הונדערט טויזנט דאלער דארף האבן א רפואה שלימה, און די פרוי איז אים געשטארבן. פרעגט ער מיך וואס זאל ער יעצט טון? זאג איך אים זאלסט גיין בארן קלאפן, וואס קענסטו טון? האט דאס געגלייבט די פאוני בעלאוניס? פון די גרעסטע שנארערס אין די וועלט. איינס איז ברסלב, איינס איז חב"ד, און איינס איז טאהש. טאהשער רבי איז אנגעקומען אויף אלע פיר עקן פון די וועלט. ער האט גענומען דרייסיג מיליאן דאלער ביי סאפרען. וואס האט זיך אויסגעלאזט פון דעם אלעם? ווי איז דאס געלט? יעצט דאס וואס איך הער זאגן אז דו האסט געלט, דו האסט געמאכט לייף אינשורענס פאליסיס מיט זאכן, דאס האט דאך נישט מיט דיין טאטנ'ס דריידעלעך. ס'האט דאך צוטון מיט דיינע דריידעלעך. יעצט כ'האב באקומען צוויי ידיעות אז ס'דא צוויי מענטשן, איינס א פרוי איינס א מאן, וואס ווילן לויפן צו זיין די דיסטריקט אטורני. די וואוטס גייען ערשט זיין נאך צוויי יאר ארום. האב איך זיי ביידע געזאגט, כ'האב זיי געשיקט א מעסעדזש, זאלטס נעמען וויפיל געלט פון סאטמאר עטס קענטס, ס'איז א שאד, מיליאנס ליגן דא, ווייל אונז גיימיר עס עניוועי ארויסנעמען די סעקשועל אביוז פונעם דיסטריקט אטורני'ס אפיס, ווייל די גאווערמענט זעהט, אז ס'איז געווען ממש קאטאסטראפאל וואס דא איז געשען, האב איך זיי געזאגט, ס'איז דאך א שאד, ס'איז געווארן אן עלעקטעד פאזישאן, קענסט דא אריינרוקן מיליאנען, איך ווייס נישט צו ס'וועט זיך אריינרוקן מיליאנען, זאג איך פאר ביידע, ווייל עט די ענד אוו די דעי, היינט איז כמעט שוין נישט דא קיין קעיסעס, ס'איז נאך דא יעצט עפעס א קעיס וואס איז אפן, מען שלאגט זיך נאך ארום מיט אים, ער האט געטאטשט, פון א גע'גט'ע שטוב האט ער געטאטשט צוויי קינדער, מורא'דיג מיאוס abused, און יענער פאלק, ער גייט. ער האט נישט קיין מורא, כאטשיג ס'איז א פעטער זיינער. אבער קיין גרויסע זאכן איז היינט שוין נישט דא. פארוואס? ווייל קיינער נעמט היינט נישט קיין טשענס. איך אליינס האלט, ווען איינער טאטשט היינט א קינד, דארף מען אים נישט טראגן אין תפיסה, מ'דארף אים טראגן אין א משוגעים הויז, ווייל ער מוז זיין טויט משוגע. איז למעשה, פאר אונז איז שוין נישט קיין צו א גרויסע נפקא מינה ווער די די עי איז. ס'איז מער נחום ראזענבערג'ס האטליין און די נוספעיפערס. דאס איז וואס ס'מאכט דעם דזשאב. און איך האב אלץ געזאגט אז דאס גייט מאכן דעם דזשאב. אויסער דעם. וואס אונז וויל מיר עס ארויסנעמען אינגאנצן פון די עי'ס אפיס, אדער מען ארבעט יעצט אויף א סיסטעם אז די די עי זאל נישט האבן פול פאוער צו מאכן סוויטהארט דיעלס מיט די אלע זאכן, און ס'קען זיין ס'וועט אונז געלונגען, ברוך השם ביז יעצט עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך, ביז יעצט איז ברוך השם אלעס געלונגען. נישט אזוי אינגאנצן ווי מען האט געוואלט און נישט אזוי שנעל ווי מען האט געוואלט אבער ס'פארט ברוך השם. אונז גייען מיר זיך נישט מער לעקן צו אזאלכע שקצים, קומען די סאקמערער חיות האבן אים גראד אנגעקויפט מיט געלט און יעצט וואס קען ער טון מיט זיין געלט? ער קען עס נישט אויסגעבן און יעדער ווייסט וואסער א קרוק און א קרימינאל ער איז געווען, סאו האט ער נישט קיין לעגעסי איבערגעלאזט און נישט קיין געלט. כ'מיין, געלט האט ער, אבער וואס האט ער דערפון? יעצט וויל איך אייך זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך. עטס געדענקט ס'איז דא איינער רב פויגל? עטס ווייסט א רב פויגל? דאס איז אן אכזר. ער האט גענומען געלט וואס מ'האט געגעבן פאר די גרעסטע אידישע צדקה, פאר מענטשן וואס האבן נישט קיין געלט, און ער האט עס גע'גנב'עט און פאר'תחל'עוועט מיליאנען, פלאס די סאלערי וואס ער האט באקומען, און פון דעם האט מען געשיקט אויף אומאן אביסל. דער הייליגער ר' נחמן האט דאך געמאכט א נייע דיסקאווערי אז יעדער מוז קומען צו אים אויף ראש השנה. ס'געווען אמאל א איד פלעגט פארן צו א רעבין יעדעס יאר ראש השנה, איינמאל האט ער עס נישט געקענט אנקומען איז ער געבליבן אין א דארף, בקיצור ער געהאט גרויס חלישות הדעת, האט אים דער רבי געזאגט נאך ראש השנה, אין אמת'ן וואלט די גאנצע וועלט געדארפט קומען צו מיר אויף ראש השנה, טאמער עס וואלט געקומען די גאנצע וועלט וואלסטו דאך געווען דארט בערך ווי דו ביסט געווען, סאו האב נישט קיין חלישות הדעת, שטייסט? די זעלבע דא אויכעט, רבי נחמן האט איינגערעדט אז יעדער מוז קומען אויף ראש השנה, שטעל דיר פאר ווען גאנץ כלל ישראל קומט אויף ראש השנה, וואלט יעדער געבליבן וואו ער איז, אין ארץ ישראל, אין אמעריקע, יא, אבער איך זאג נאכאמאל, איך זאג רבי נחמן האט איינגערעדט ווייל איך האלט קלאר אז רבי נחמן האט דאס נישט געזאגט, איך זעה עס נישט אין זיין ספר, געמאכט ליקוטי מוהרן מיט נאך ספרים, מען האט געשריבן די חסידים האבן געזאגט. לעזער בערלאנד'ס חסידים זאגן אז ער מעג טוהן, און אסאך זאגן אז ער האט נישט געטוהן, אסאך זאגן אז ווען ער דעקט זיך צו מיטן טלית איז ער אין עולם אצילות. שוין, זעהסט דאך, דאס איז די זעלבע חסידות, די זעלבע קעראפשן מיט שקר מיט אלעם. וואו ר' נחמן זאגט אז טאמער מען פירט חסידות מיט שקר, קומט עס צו צו שפיכת דמים און צו גילוי עריות. אזוי זאגט ער. עניוועי, איז דער רובפויגל זיצט אין תפיסה, מוז צוריק צאלן אפאר מיליאן דאלער. זיין ווייב איז אזוי געלונגען אז דאנעלד טראמפ'ס איידעם האט איר גענומען אז זי זאל ארבעטן ביי אים אין אפיס. האהאהא, יאל געט א קיק אוט אוו דיס. עפעס איז געווען אמאל א איד, אן איזרעילי, איז געפארן דארט מיט אן אראבער אין אויף א יאכט. זענען זיי געפארן ערגעץ אין די מעדיטערעיניען, זאגט דער איזרעילי פאר דעם אראבער, דו ווייסט, דו האסט אסאך געלט, איך האב די נאו האו, ווען אונז זאלמער זיין פארטנערס זאלן מיר ביידע מצליח זיין, זאגט ער, געב מיר א טאג איך וויל עס איבערטראכטן, עס גייט דורך א טאג, זאגט ער, ניין, איך האב איבערגעטראכט איך וויל נישט, פרעגט ער, פארוואס נישט, זאגט ער, ווייל איך האב מורא אז א האלב יאר ארום וועסטו האבן דאס געלט און איך וועל האבן די נאו האו, איך וועל וויסן וואסארא קרוק דו ביסט, עניוועי, סאו דער רובפויגל איז געווארן יעצט אן ארבייטער ביי דעם קושנער, א יאר ארום עט זיין פארקערט. אז קושנער העט האבן די נאו האו און די מיסעס רובפויגל העט האבן דאס געלט, אבער ס'מאכט זייער א שלעכטן אימפרעשן אויף אים, פונקט אזא מין פרוי האסטו געמוזט נעמען, אה אוודאי, און לא יומתו אבות על בנים, וויסן זי איז אויפגעוואקסן אין א הויז וואס מ'ווייסט וויאזוי צו בא'גנב'ענען, ענד שיל טעיק הים פאר א רייד, מאוסט פראבעבלי, וועל דעטס מיי אפיניען, עניוועי איים אלאוד טו העוו ען אפיניען, איך נעם נאר זעקס טויזנט פיר הונדערט און אהאלב דיסקלעימער. יעצט ווען כ'האב געמאכט דעם האטליין אנפאנג וואך האב איך געזאגט אז דער טאטע האט. דעם שטיף קינד אנגעהארגעט, אבער ער לעבט נאך, ער איז שוין געשטארבן, יעצט האט מען זיך גענומען צו די קינדער'ס רייד, אך ברוך השם, אה מען האט מיך שוין אנגעקאלט, אונז לעבן מיר אויף, יא יא, ליידער. כ'האב געוואלט רעדן אפאר ווערטער וועגן דעם ביטערן אומגליק פון משה יהודה בן אהרן יוסף צבי וויינער. כ'האב געוואלט זאגן פאר די אלע וואס זיי לייגן ארויף אויף וואטסאפפס די וואטסאפפניקעס, זיי לייגן ארויף פיקטשערס פון מיידלעך און פון פרויען, ס'איז זייער נישט א שיין, ס'איז נישט אויסגעהאלטן, נישט הלכה און ס'איז נישט צניעות'דיג. ספעשעלי ס'איז א נייעס צרה יעצט און יעדער דארף מהרהר בתשובה זיין, וואס לייגט עטס אריין א פיקטשער פון אים מיט איר? איטס אנבעליוועבל! ליסען, אזוי האט זיך עס אנגעהויבן ביי די רעפארם און ס'האט זיך אויסגעלאזט אז זיי גלייבן נישט אין תורת משה. יעצט, איך וויל אבער איין זאך וואס מ'דארף רעדן פון דעם, איך האב ענק אייביג געזאגט, ווען ס'געשעט אזא אומגליק איז עס אן אומגליק, כל זמן מ'לערנט זיך נישט איז עס אן אומגליק, טאמער לערנט מען זיך איז עס געווען נאר אן עפיסאוד, עס איז געווען א דורכגאנג וואס מ'האט זיך געלערנט דערפון. וואס גייט אונז לערנען יעצט די זאך אז ס'איז געשען אזא אומגליק? קודם בפשטות דארף עס אונז לערנען, איך וויל ענק זאגן דעם אמת, מענטשן פרעגן וויאזוי קען זיין אז ס'האט זיך אים אריינגעכאפט א שטיקל פון זיין מאנטל און ס'האט אים אוועקגעשלעפט און געהארגעט, איך וויל ענק זאגן בדידי הוה עובדא, איך פלעג אלץ גיין מיט מיין כאלאט, איך האב קיינמאל נישט אובאכט געגעבן ס'זאל זיין געהעריג ארומגענומען, ווייל ווייסט דאך אין דעם גארטל טוט מען זיך אן נאר צום דאווענען, איז אז מען גייט אין די גאס איז דאך נישט דא קיין גארטל, און ס'פליעט ווען ס'קומט א שטיקל ווינט פליעט פון ביידע זייטן דער חאלאט, חאלאט איז זייער א גרינגע זאך, א גרינגע גארמענט, ס'האט אבער אין די בעק אינעווענדיג האט עס איינגעבויגן א בערך פיר אדער פינף אינטשעס, וואס דאס מאכט אז ס'זאל האבן א שטייפנעס, ס'זאל זיין שטארק, ס'זאל נישט צוזאמפאלן, כאטשיג ס'איז א ביליגער חאלאט. יעצט למעשה איינמאל איז געקומען א קאר און ס'האט געגעבן א כאפ אן דעם חאלאט וואס האט געבלאזן אין די לופט און ס'האט מיך אנגעהויבן צו שלעפן, קאר איז געפארן שנעל און ס'האט מיך אנגעהויבן צו שלעפן, די מזל איז געווען אז ס'איז נישט געווען קיין העווי גארמענט און ער האט געגעבן א פליק אריין דארטן וואו ס'איז אונטערגעבויגן אויף די אנדערע זייט פינף זעקס אינטשעס און האט עס געגעבן א רייס אויף און ער איז ווייטער געפארן. סאו איך בין געבליבן מיט א צוריסענעם רעקל און ער איז געפארן. יעצט, איך האב דעמאלטס ווען כ'האב געהאט די עפיסאדס וואס איך בין דורכגעגאנגען דעם דורכגאנג, האב איך דעמאלטס מודיע געווען אז יעדער איינער זאל וויסן אז מען דארף גיין מיט די קליידער צאמענגענומען און צוגעקנעפלט, ווייל אזא זאך קען געשען פאר יעדן. כ'האב דעמאלטס גערעדט דערפון, מסתמא איז געווען א לצנות ביי יעדן, נחום ראזענבערג זאגט, ער זאגט שוין ווידער, עניוועי, ס'איז זייער מעגליך אז ער איז אויך געגאנגען אזוי אויפגעקנעפלט, און ס'איז געשען אן אומגליק אז דער טראק האט אים א שלעפ געטאן, עס איז זייער מעגליך, איך האב עס אויך געהאט אמאל. און דאס איז א זאך וואס מען דארף זיך לערנען. די צווייטע זאך דארף מען זיך לערנען איז אז מען טאר נישט גיין צווישן די קארס די געפארקטע און צווישן די סטריט ווייל דעמאלטס קען א קאר דיך אריינכאפן, איך האב שוין אסאך מאל געזעהן ווי א שטייענדיגע געפארקטע קאר האט אריינגעכאפט איינעמס חאלאט, נאר ס'איז גארנישט געשעהן ווייל די קאר איז דאך נישט געפארן און דער מענטש איז געגאנגען שיין שטייט האט ער זיך ארומגענומען, און די זעלבע אויך מיט די פרויען וואס זיי דרייווען די קערידזשעס דארפן וויסן א קאר קען געבן א שלעפ עני גארמענט וואס איז דא אויפן קערידזש און די קערידזש פליעט און מען דארף זיין זייער קעירפול, דאס איז זייער א וויכטיגע זאך וואס מען דארף זיך אפלערנען פון אזא מין געשעהעניש, דאס איז א חלק פון די זאך. נאכדעם איז דא נאך א חלק וואס מען דארף זיך אויכעט זייער וויכטיג אפלערנען, עטס ווייסט'ס ס'איז דא קאמערשעל בילדינגס און ס'איז דא רעזידענשעל בילדינגס, וואס איז דער פשט דערפון? דער פשט דערפון איז אז א קאמערשעל איז אנדערש געבויעט ווי א רעזידענשעל, און טאמער מאכט זיך חלילה א סכנה, למשל א פייער, מיט אלעם דארף מען אנדערש נעמען קער, ווייל געווענטליך אין א רעזידענשעל בילדינג איז דא קינדער, אין א קאמערשעל בילדינג איז נישט דא נאר גראון אפס יוזשעלי, בפרט נאך אז ס'געשעהט אינמיטן די נאכט ווען ס'איז א רעזידענשעל בילדינג. קענען מענטשן געהארגעט ווערן, אז ס'איז א קאמערשל בילדינג איז מסתמא נישט דא דארט קיינער ברענט נאר אפ דער בילדינג. די פייער דעפארטמענט האט פון יעדן הויז אין זייער קאמפיוטער האבן זיי פונקטליך וויאזוי די הויז איז געבויט פונקטליך דאס איז מענדעטארי ביי די סטעיט. יעצט וואס געשעהט איז יעדער איז דאך א חכם מען נעמט און מען קאנווערט רעזידענשאל צו. צו קאמערשעל, און מען כאפט נישט אז מען מוז עס אפגרעידן, הגם די גאווערמענט לאט יעצט מאכן ווייל זיי האבן געוואלט, זיי האבן געזען ס'איז דא זייער אסאך ביזנעס וואס זענען געגאנגען אווערסיס, און זיי האלטן אז מ'וועט שוין נישט ברויכן די אלע זאכן, און אין א געוויסן וועג זענען זיי גערעכט, ווען דאנעלד טראמפ האט געזאגט ער גייט ראטעווען קעריער עירקאנדישאנער, ער וועט סעיוון דא טויזנט דזשאבס. האב איך דעמאלטס געזאגט, ווי עס הערט מיר אויס, אז דער בהמה מיינט ער האט אויסגעטראפן אמעריקע. ער כאפט נישט אז אונז גיימיר אלעס מאכן דא אין אמעריקע, מעיד אין יו עס עי גייט קאסטן אפאר הויזן צוויי הונדערט דאלער, אפאר שיך פֿיר הונדערט דאלער, מיט יוניאן לעיבארס אינוואלווד, און ממילא וועט ער נישט אנקומען אין ערגעץ. אבער פארוואס כאפט ער נישט? ער איז דאך דער פרעזידענט פון אמעריקע. ווייל ער איז אזוי רייך אז ביי אים הונדערט דאלער און טויזנט און הונדערט טויזנט שפילט נישט קיין ראלע. איז אז מען בויעט די טראמפ טאוערס בויעט ער מיט די. הייעסט מאסט סאפיסטיקעיטעד יוניאן פיפעל, און ער בויעט אויס מיט די העכסטע פרייז, וואס נאובאדי ריעלי קעירס פאר א דאלער ארויף און א דאלער אראפ, און במילא כאפט ער נישט וואס דאס מיינט אמעריקען לעיבער. יעצט קען זיין ער האט נישט קיין יוניאן ארבייטער, איך ווייס נישט, איך שטעל מיר נאר פאר אז מסתם האט ער, ווען נישט וואלט מען דאך דאס אויכעט געטענה'ט אז ס'טויג נישט מיט אים. אבער אים איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה, כ'האב ענק שוין געזאגט. איינער קומט אריין, ער האט געזען אן עד מען פארקויפט א יעקט, א יאכט, דאס איז א גרויסע שיף, פרעגט ער יענעם וויפיל קאסט עס, זאגט ער גיי ארויס פון דא, פרעגט ער וואס, איך מיין דו פארקויפסט דאך עס, זאגט ער יא אבער נישט פאר מענטשן וואס זיי פרעגן א פרייז, דא לייגט מען אראפ צוואנציג מיליאן דאלער און מען וואקט ארויס, פארשטייסט? טראמפ האט נישט די השגות, ער צאלט היינט פאר א פאר שיך מסתם זיבן אכט אדער ניין הונדערט דאלער אדער מער, סאו ביי אים אמעריקען לעיבער. מיינט נישט קיין סאך. איז יעצט האבן זיי צוגענומען טויזנט דזשאבס וואס האט געדארפט פארן אויף מעקסיקא, דערווייל האט שוין מעקסיקא אריינגעלייגט צוויי הונדערט מיליאן דאלער צו בויען א נייעם פלענט, און ער האט עס אפגעשטעלט, וועט נישט אנקומען אין ערגעץ, ס'וועט קאסטן אן עירקאנדישאנער וועט קאסטן איך ווייס פֿיר טויזנט דאלער, ווערסעס היינט וואס קאסט אזא רום עירקאנדישאנער קאסט גארנישט, איך ווייס פאר הונדערט פֿופֿציק דאלער קענסטו עס האבן. ער כאפט נישט פארוואס אמעריקע קומט אן צו פארן לעיבאר. ווען אמעריקע זאל נישט האבן די פארן לעיבאר דו וואלסט נישט געקענט עקזיסטירן דא. נאר גארנישט, ער טרייט אויך אויס זיין לאק. נאכדעם וועט ער אנקומען און ער וועט זאגן יעצט פארשטייט ער פארוואס מען מוז אנקומען צו אימפארט. טשיינע האט אזא מין זאך אז זענען אזוי אויסגעלערנט און זענען אזאלעכע גרויסע סוחרים ווען דו קויפסט א זאך מעיד אין טשיינע ביז נאכדעם ווען דו האסט באצאלט דערפאר ארבעט עס נאכדעם ווען דו האסט שוין באצאלט איז עס צובראכן. און דאס דארף מען קענען, דאס קען נישט יעדער. על כל פנים איז דא צוויי מיני זאכן, ס'איז דא קאמערשעל בילדינגס און ס'איז דא רעזידענשעל בילדינגס, ס'איז אלעס אנדערש, יעדע זאך איז אנדערש, מען טריעט עס אנדערש, אז ס'איז קאמערשעל דארף עס האבן מער סטעירקעיסעס, אזוי ווי נארמאל. יעצט דא האט מען גענומען, מען האט קאנווערטעט רוב בילדינגס וואס זענען געווען קאמערשעל האט מען געמאכט רעזידענשעל. יעצט פארוואס איז א גרויסער חילוק צווישן קאמערשל און רעזידענשל? ווייל אין א געגנט ווי עס איז דא אזויפיל קינדער ווי ביי אונז קיין עין הרע, אונז טאר מען נישט וואוינען אין א קאמערשל פלאץ, אזוי ווי דו זעסט דאך, מען שטופט זיך צווישן די קארס, די די טראקס פארקן נישט געהעריג, די קארס פארקן נישט געהעריג, מען האט צוגענומען די פלאץ, מען האט גענומען פון די אלע ברייטע גאסן און געמאכט איין לעין אדורך צו פארן, עס איז זייער נישט גוט, און איך זאג פארן עולם כאפטס פעק און לויפטס אוועק, איינער שרייט ווינער איז דער שולד ווייל ער בויעט, געבויעט יעצט דארטן פיר בילדינגס, ווינער מעג בויען, אמעריקע מעג וואקסן, דו האסט אסאך קינדער קיין עין הרע, ס'איז דא געגנטן ווי ס'איז דא עה שטעט ווי ס'איז זייער שטיל און ס'איז איידל, איך פאר יעצט ארום וועגן מקוואות, איך אליינס טראכט זיך דא צו באזעצן אין איינע פון די שטעט, ריעל עסטעיט איז ביליג, מען געט אינסענטיווס פאר נולי וועד פאר פירסט טיים בייערס, ס'איז ממש א דזשאוק, וואס פאר א גוט יאר האט עטס ענק אריינגעזעצט אין ווילימסבורג, דער רבי זכרונו לברכה האט דארט געוואוינט, פארן רבי'ן האט מען געגעבן די ארגסטע געגנט וואס ס'איז דא און דאס איז געווען ווילימסבורג. ער איז געווען א רעפיודזשי, מ'האט אונז געגעבן גארנישט, מ'האט אונז נישט געוואלט אפילו אין אמעריקע. נאכדעם וואס ס'האט זיך געמאכט אז אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה, ווייל דארט וואו אידן זענען ווערט אייביג א שטאט, פארוואס? ווייל די ניצוצין, די אידן זענען מעלה די ניצוצין, איז טאמער ס'איז געווארן אזא רייכע געגנט, נעם כאפ דאס געלט און לויף. כאפ און לויף! יעצט די וועלפעיר טשעק צו די האוזינג וואס משה דוד פארפירט ענק, דאס איז דא אין גאנץ אמעריקע, גייטס ארויף אויף די טמא'נע כלי קענט עטס זעהן סעקשן עיט, עטס קענט זעהן די אלע פראגרעמס זענען דא אין גאנץ אמעריקע, און איך ליין איך קוק דערויף די גאנצע צייט און איך זעה אזוי, אין די אלע גרויסע שטעט עפענט מען עס אויף א וואך, נאך פינעף יאר עפענט מען עס א וואך, און א וואך שפעטער איז דא אזויפיל אפליקעישאנס אז זיי שפארן עס גראד צו, ס'איז דא פלעצער וואס קענסט נאך אריינגיין. ס'איז אפילו דא, כ'האב ענק געזאגט אין אפסטעיט אפילו דא, מ'האט געכאפט יעצט אסאך אינגעלייט, זיי האבן גענומען דארטן סעקשן עיט, און נאך א יאר ברענגן זיי עס אריבער, כ'ווייס אסאך וואס האבן עס געטון און זיי האבן מצליח געווען. חילוק איז געווען, ס'איז געווען וואס זענען טאקע דארט געזעסן, און ס'איז געווען וואס האבן נאר דאס גענוצט פאר א מעילינג עדרעס, און די האט מען יעצט געכאפט, זעט אויס איינער האט גע'מסר'ט, ווייל זיי זאגן אז די גאווערמענט איז געקומען, זיי האבן געטשעקט די לייטס יעדע נאכט, זיי האבן געזען ס'איז קיינמאל נישט אנגעצינדן. כ'האב נישט געדארפט האבן אנגעצינדענע לייטס. כ'מיין אז יעדער איז מודה אז ס'איז זייער גרינג צו זעהן צו מ'וואוינט אין א הויז צו נישט. נישט איטס נאט פראם די הארדעסט טינגס דעט דער איז. סאו, וויל איך פרעגן יעצט דעם עולם. יעצט כאפט עטס שוין אז עטס דארפטס אוועק מופן פון דא. איז די בלאגס זענען אזוי משוגע שרייבן זיי מ'דארף זעהן אפצושטעלן ענטעני ווינער ער זאל נישט בויען. ענטעני ווינער ברענגט אריין פאר אמעריקע ביליאנס אוו דאלערס א יאר אין רעוועניו. קודם ער איז א בוימייסטער, ער האט באצאלט דא פאר לאטס צוויי הונדערט הונדערט פופציג מיליאן דאלער, דאס איז ליסען דיס איז איקאנעמי, אמעריקע האט זייער ווייניג אנגעלייגט מיט ענקער גאנצע אידישקייט, זיי ווילן וויסן איין זאך, און ווי העט מען לעבן וכי תאמר מען אויך. עליוט שפיצער, איז איינער פון די רייכסטע מענטשן אין אמעריקע, אזוי האב איך געליינט. לעמאן זיך צוגעבן אן אמת אז ער איז געווארן אויס גאווערנאר פון ניו יארק סטעיט און יעדער האט אים קאנדעמט. יעדער האט אים געמאכט א הספד. די צייטונג האט געשריבן, דו ווייסט פון וועם דו רעדסט? דו רעדסט פון איינס זיין פעמילי איז פון די רייכסטע מענטשן אין די יוניידעד סטעיטס אוו אמעריקע. סאו האט ער אביסל א סעקס דרייוו? הער אויס ווער נישט אויב אן עושר. דער אייבערשטער האט פיינט א דל גאה. ביסט אן ארימאן? דו האסט גארנישט, האלט דיך נישט גרויס, ער האט פיינט א זקן נואף, ביסט שוין אלט, האסט שוין אויסגעטוהן אלע דיינע עבירות, ל ל הייב שוין אן צו ווערן א מענטש. ענטעני ווינער לויפט נאך נאך סעקס, ענטעני ווינער איז א ביליאנער, און אמעריקע רעכנט זיך מיט דעם, יעדע נארמאלע לאנד רעכנט זיך מיט א ביליאנער, ווייל פאר דעם וועלפעיר רעסיפיענט דארף ער דאך אים אויסהאלטן, און דאס דארפט עטס ענק אנהייבן אויסצולערנען, נישט ענטעני ווינער איז דער פראבלעם, אונז זעמיר די פראבלעם. אונז וואוין מיר אין א קאמיוניטי וואס מ'האמיר עס אויסגעוואקסן. שטעל דיר פאר, ווען דו ביסט געווען קליין האט דיר דיין מאמע געקויפט א שיכעלע, עס האט ארויפגעפיט אויף דיין פיסעלע, יא? ביסט געווען דעמאלטס אלט פינף יאר, זעקס יאר, די שיכעלע פיט דיר היינט שוין נישט ארויף. סאו לכאורה דארפסטו זאגן אז אזוי ווי מיין מאמע האט דאך מיר אייביג געקויפט לאמיר זאגן א סייז פֿיר, איך וועל ווייטער גיין מיט א סייז פֿיר. עס וועט אבער נישט ארבעטן, ווייל היינט ביסטו שוין א סייז נײַן, צען, עלף, צוועלף. די זעלבע אויך אין ווילימסבורג. ס'איז גוט געווען פאר א חיי שעה. בכלל כ'האב געליינט סטאטיסטיקס ביי די גוים, עס וואוינען קיינמאל אפילו נישט צוויי דזשענערעישאנס אין די זעלבע שטאט. יעצט אין ארץ ישראל איז דא גאר א גרויסער פראבלעם ווייל ס'נישט דא גענוג קיין פלאץ, ווייל העלפט איז אקיופייד פון אראבער, מ'האט מורא, אבער דא אין אמעריקע איז אזוי גרויס אז ס'איז אנבעליוועבל. מען צאלט דארטן, אין דזשערזי סיטי צאלט מען צוויי הונדערט, צוויי הונדערט און פֿופֿציק טויזנט, באלד וועט שוין קאסטן דרײַ הונדערט, פאר דעם געלט קענסט דאך שוין וואוינען אין מאנרא, סאו ס'איז א צובראכן הייזל, די שווארצע האבן פיינט די אידן ווייל זיי נעמען עס איבער, ס'איז אפילו דא א קליפ וואס איינער האט געמאכט א שווארצער קומטס נאר קומטס אונז גיימיר ענק שוין הארגענען דא און פארטיג, אדער איז דא וואס האבן גענומען נאך די ווערעזאנאו ברידזש אין סטעטן איילענד. ס'שטייט אין די טמא'נע קהלה אז דאס איז די ארגסטע פלאץ פאר פאלושאן, ס'איז א טאראפעיר פאר גאנץ ניו דזשערסי צו זיין קאנעקטעד צו ניו יארק, אלע טראקס פארן דארט דורך, קוק וואס דארט טוט זיך אפ, סאו רבותי, סמאל קאמיוניטיס איז די סעלושען. די סעלושען איז מער נישט ניו יארק, אמאל איז ניו יארק געווען אזא מין סלאם אז יעדער איז אוועק געלאפן דערפון, די אלע חברה פון ניו יארק וואס האבן געהאט אפאר דאלער זענען געלאפן אויף ניו דזשערסי, יעצט וואס ווילסטו יעצט? אז עליוט שפיצער זאל אויפהערן צו בויען? דער יונגערמאן וואס איז נעבעך אוועק, דער וויינער, ער איז דאך א ווינער, און עס קען זיין אז דער חטא איז פון ווינער רב וואס ער לאזט נישט אז מען זאל ארויסקומען מיט די חזירים. דאס איז אונז צו ווייזן, נישט ווינער איז דער שולד, דער יונגערמאן איז געווען אינעסענט, דער שולד זעמיר אונז אז אונז וואוינמיר אין א קאמיוניטי וואו אונז באלאנגן שוין נישט. ווי אוטגרו די קאמיוניטי. ברוך השם מ'האט אוטגראוד וויליאמסבורג מ'האט אוטגראוד בארא פארק מ'האט אוטגראוד פלעטבוש מ'האט אוטגראוד מאנסי מ'האט אוטגראוד מאנרא מ'האט אלעס אוטגראוד פארגעס נישט דאס איז שוין די פערדע דזשענערעישאן און אין פעקט ביי סאם מענטשן איז עס שוין די פיפטע דזשענערעישאן דו קענסט נישט וואוינען אויף איין פלאץ פינף דזשענערעישאנס בשעת אז מ'האט דיך אריינגעשטעלט אין וויליאמסבורג האט מען דיך געשטעלט אז דאס איז געווען די ארגסטע געגנט וואס א נארמאלער גוי איז אפילו נישט דורכגעגאנגען אינמיטן טאג. סאו וואס ווילמיר אונז יעצט? ענטאני ווינער זאל אויפהערן צו בויען אמעריקע? פארגעס נישט דו ביסט א רעפיודזשי פון ווארלד וואר טו וואס מ'האט דיר געגעבן איינטריט, דו זעהסט אויס אזוי ווי די סיריאנער זעהן היינט אויס אין דייטשלאנד, דער אייבישטער באצאלט דייטשלאנד גוט ס'וועט נישט בלייבן א זכר פון די דייטשע גוים ווייל די סיריענס די רעפיודזשיס די גייען זיי אראפנעמען פון די מארקעט, אבער עט די ענד אוו די דעי דו ביסט אויך געווען א רעפיודזשי, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אונז זעמיר געווען קנעכט מיט שקלאפן. פעיס ריאליטי איז למעשה נישט מען זאל אויפהערן צו בויען וויליאמסבורג איז די סעלושען מופטס אוועק יעצט איז דא א טשענס יעדער ראציגער אינגערמאן זאל זיך קענען אנהייבן א נייע לעבן אין וויליאמסבורג האסטו נישט דעם טשענס ס'איז צו הויעך די ריעל עסטעיט און כ'וויל ענק פארציילן א מורא'דיגע זאך מענטשן האלטן מיר אין איין זאגן כ'האב זיי געגעבן אן עצה זיי זאלן פארן דארט קויפן אין דעטרויט אין מישיגען און מענטשן זאגן זיי זענען געפארן און זיי האבן מורא'דיג מצליח געווען. און מען קען נאך היינט מאכן געלט דארטן ווייל דער נייער פרעזידענט האט צוגעזאגט פאר דעטרויט ווען ער איז געלאפן אז ער גייט שטעלן דעטרויט צוריק אויף די פיס. קען דאך נישט לאזן אזוי, ס'איז דאך אין בענקראפסי דארט, די גאווערמענט איז דארט אין בענקראפסי, ער גייט עס אויסבעילן, און דעמאלטס וועסטו נישט קענען באצאלן א הויז אין דעטרויט ווייל דעטרויט איז זייער שיין, ס'האט אין זיך דארטן דעם לעיק, ס'איז דא פינף לעיקס, די לופט איז דארטן א מחיה. און עט די ענד אוו די דעי הייבט עס אן א נייע לעבן. יעצט איז דא א שטיקל פראבלעם, מענטשן האבן נישט ליב די קעלט, אין דעטרויט איז זייער זייער קאלט, וויפיל דו מיינסט ס'איז קאלט אין ניו יארק איז אין דעטרויט אסאך ארגער, איז למעשה איז דא דאון סאוט הונדערטער און הונדערטער שטעט. איך הער זאגן אז יעצט אין טעקסעס, איך האב זיך געזאגט אז מ'זאל אנהייבן צו מופן דארטן. איז שוין דא היינט אכט אדער נײַן חסידישע אינגעלייט אין יוסטאן, ס'איז א אידישע שטאט. און לאידך גיסא, ס'דא בעסערע שטעט אויכעט, ס'דא אוסטין טעקסעס, און ס'דא נאך אסאך שטעט, ס'דא אמארילאו טעקסעס, קאסט גארנישט א הויז, ממש גארנישט, סאו די אלע זאכן, גייטס ארויף אויף די טמא'נע קהלה, גייטס ארויף ריעל עסטעיט אין טעקסעס, גייען ארויפקומען הונדערטער קאמפעניס, וואס יעדער איינער וועט דיר געבן זיינע בארגענס, און כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיו ובלבבו, קענסט אלעס נאכקוקן אן אויפן אינטערנעט, דארפסט אפילו נישט ארויספארן מיט א גרעיהאונד באס. און מען נעמט זיך צוזאם א צוואנציג אינגעלייט, מ'עט עפענען אן אייגענע תלמוד תורה און אן אייגענע מיידל סקול, און ווען נישט קענען די פרויען טיטשן די קינדער, אדער דער אינגערמאן קען טיטשן די קינדער, ער קען זיי טיטשן, ס'איז א ספעשל גאווערמענט פראגרעם פאר מענטשן וואס ווילן נישט די קינדער זאלן גיין אין פאבליק סקול, און זיי טיטשן אליין די קינדער. איך קען הונדערטער שליחי חבד וואס אזוי מאכן זיי געלט. ס'דא א ישיבה נישט ווייט דא פון אונז, סאו זי נעמט נישט אן קיין בחורים, נאר אויב ס'איז דא טרענספארטעישאן פאר אים אויך. מיט אנדערע ווערטער, ער וויל זיך נישט זארגן אז אויפן טרעין וועט א בחור סטאק ווערן מיט א גוי און וועט אים געבן דראגס. איז דער טאטע האט א קאר? און דער טאטע האט זיך נאכגעפרעגט וויפיל ס'קאסט אזא קאר יעדן טאג, און געקומען א חשבון דרײַ הונדערט פֿופֿציק דאלער צו וויפיל. די ישיבה האט ווי ער ס'טוט עס ווי מ'זאגט. ספאנסערן אבער דו מוזט באצאלן. האט דער טאטע געזאגט, העי וועיט א מינוט, איך האב א קאר, איך קען מאכן די דרײַ הונדערט און פֿופֿציק דאלער אין מיין טאש, דארף איך עס אוועקגעבן פאר אן אנדערן? און דאס זאלט עטס ענק אייביג אויסלערנען, כאפטס א דאלער ווי לאנג עטס קענטס, ווייל ס'וועט קומען א צייט ווען עטס וועט מער נישט קענען כאפן א דאלער, ווייל די גרויסע חברה, די משה דוד נידערמאן, נידריגמאנס, גייען נאך צונעמען יעדע פעני. יעצט מיט יארן צוריק איז געווען א גאנצע מלחמה כ'האב גערעדט אז מען זאל זיך זוכן וואו צו באזעצן, עס איז געווען דער דושינסקי, דער רב כץ, קעצעלע, מען האט אים געאפערט אז ערגעץ אין א געגנט אין ברוקלין זאל זיך דארט באזעצן, די גוים זענען דארט געווען זייער ווייניג און מען האט געקענט האבן הייזער פאר ביליג, היינט קאסט שוין דארט א הויז זיבן אכט הונדערט טויזענט דאלער. אונז האמיר עס געקענט האבן פאר הונדערט פערציג טויזענט דאלער. די געגנט האט געהייסן קענארסי, נאר די גרויסע עשירים האבן דאך נישט געוואלט אז זיי זאלן פארלירן אלעס, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געסטראשעט, זיי האבן מיך אויך געסטראשעט, איך זאל עס נישט זאגן אויפן האטליין, איך זאל נישט זאגן אז מען זאל גיין דארט, זיי האבן אפגעסטראשעט דעם כץ, ער וואלט געקענט זיין היינט א ביליאנער, נאר וואס? מען האט מורא פאר סטראשען, איך האב ברוך שם קיינמאל נישט מורא געהאט, ווייל איך טענה לעבן לעבט מען נאר איינמאל און שטארבן שטארבט מען אויך נאר איינמאל, סא הו קעירס האבן זיי געזאגט האבן זיי נישט געזאגט. ביג דיעל. למעשה גייט מען יעצט זוכן בורות נשברים, מען גייט זוכן אין ניו דזשערסי, דארט ווי מען האט געטראפן אין ניו דזשערסי איז די ארגסטע פלאץ וואס איז דא, דארטן פלעגט מען נישט קענען מיט א מאשין-גאן בייטאג אדורכגיין, צוביסלעך איז דארט דא א געגנט העריסאן ניו דזשערסי, די גאנצע ווי ס'איז דא די עירפארט, נוארק, אלעס ווערט קלין. אבער וואס עטס כאפטס נישט איז, ס'וועט דויערן יארן ס'זאל ווערן קלין, די שכנים ארום און ארום זענען אלע דראג פושערס, ס'איז חבר'ה וואס שווארצע וואס זיי סטראשענען, זיי שעמען זיך נישט אויפן אינטערנעט צו סטראשענען אז מיר'ן ענק הרג'ענען, ס'איז נישט קיין דזשאוק דאס, מען טאר דאס נישט זאגן אפילו פאר א דזשאוק. סאו עט די ענד אוו די דעי ווי קומען אונז אן, ווי גיי מיר, אונז זענמיר אויף גרויסע געהאקטע צרות, און אונז דארפן מיר זיך טראכטן א תכלית אין איינע פון די קליינע שטעט, איך זאג אייביג מען זאל פארן וואוינען אויף אלאבאמע, אויף דזשארדזשע, זאגט מיר איינער ס'איז פיל מיט שווארצע, זעכציג זיבעציג פראצענט שווארצע, זאג איך יענעם דו ווייסט, אין ניו יארק איז דא דרייסיג פראצענט שווארצע אבער די דרייסיג פראצענט זענען קאנדענסד דארט ווי דו וואוינסט, דאס איז וואס דו כאפסט נישט. נאכדעם כ'האב אמאל געמאכט א מקווה אין פארטא ריקא, כ'בין געפארן וועגן מאכן א מקווה, איז למעשה זעה איך יעדער איז העפלעך, מ'גריסט, פרעג איך איינעם איך פארשטיי נישט, וויאזוי? איך מיין איך האב געמיינט אז דא איז דאך אלץ רוצחים מיט גענגסטערס, זאגט ער די פערד, די רוצחים און גענגסטערס שיקט מען אונז אויף ניו יארק, דא בלייבן די שיינע פיינע מענטשן, איך פאר ארום דאון סאוט, איך זעה אז די שחורים דא זענען זייער אבידיענט, זיי אלע גייען זונטאג גייען זיי אין קירכע, זיי האבן קוואליטי אוו לייף. און דאס איז נישט די וואס מ'האט אונז געשיקט אויף ניו יארק, די האט מען געשיקט די סלעיווס, די גענגסטערס, די פארברעכערס. און נארמאלע מענטשן האבן זיך מסדר געווען אין זייער האום טאון. סאו דאס זאלט עטס אלץ געדענקען. יעצט איך וויל ענק זאגן, אויב מיינט עטס אז דאס איז שוין די ערשטע און די לעצטע, דעס איז אנלי די ביגינינג. דא גייט ווערן אזא מין וואטער פראנט, עטס האטס געזען דארט אין ברוקלין וואס מען האט געמאכט א ביעטש מיט אלעם, דא גייט אויך זיין די זעלבע. ס'איז דא די גרויסע פאבריקן, ס'איז דא די למשל די בארא פארק לאמבער, ס'איז דא נאך אסאך אזאלכע גרויסע פאבריקן בנינים, ס'איז דא דא אין די נעווי יארד א קאמפעני וואס זיי האבן זיי זענען גרענדפאדער אוו די לאו וואס מ'טאר דאס היינט שוין נישט טוהן, ס'גייט ארויס יעדן טאג קענט איר זעהן גרויסע רויעך גייט ארויף, זיי מעגן, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס זיי מעגן, אבער זיי מעגן טוהן אזאלכע זאכן וואס איז נישט ערלויבט אין גאנץ ניו יארק סיטי און אין ניו יארק סטעיט. פארוואס? ווייל זיי זענען די גרענדפאדער אוו די לאו, זיי זענען שוין דא פון כ'ווייס נישט ווען, כ'מיין זיי דעסטרויען אדער דעינדזשערעס מעדיקל עקוויפמענט, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס זיי טוען, ס'איז נישט וויכטיג אויך נישט, סאו דו גייסט פייטן אז דו זאלסט דא זיין, איך האב א חבר, ער האט חתונה געהאט יעדעס יאר האט זיין ווייב געמפיל'ט א בעיבי, האט אים איינער געזאגט א דאקטער קען זיין ווייל דו וואוינסט אויף הופער סטריט און די הייוועי איז צו די בעק און דארט גייט רויעך א גאנצן טאג און דיין ווייב קען עס נישט פארטראגן האט ער געכאפט זיינע פעקלעך און ער איז געפארן אויף מאנסי ער האט א שטוב מיט קינדער ער האט איך מיין צען אדער עלף כ'ווייס נישט פונקטליך און ער האט שוין חתונה געמאכט רוב פון זיי אזוי וואלט ער געהאט יעדעס יאר א מיסקערידזש ס'וואלט געווען א געדענק צייכן יו אר אין די ראנג פלעיס און טריי נישט איבער צו מאכן אמעריקע ווייל אמעריקע איז געמאכט פאר ביזנעס דעטס אלל אמעריקע איז היער פאר. וויר מעיד פאר ביזנעס. אמעריקע האט אין דר'ערד מענטשן. זיי רעכענען זיך נישט דעי זיי רעכענען זיך מיט מענטשן זיי זאגן זיי רעכענען זיך מיט מענטשן דעס איז נאר געזאגט כדי דו זאלסט נישט כאפן אז זיי זענען דא פאר ביזנעס ביזנעס איז בעפאר פלעזשער ביי זיי איז במילא גייסט נישט איבערמאכן אמעריקע אין אמעריקע גייט דיך אויך נישט קענען איבערמאכן. און מוף אוועק. מען שלאגט זיך יעצט מיט די דירות, ס'איז געקומען דארטן דער שלעזינגער, ער גייט קעגן סאטמאר, יו דזשעי או, יו דזשעי עי, יו דזשעי או, יונייטעד דזשואיש, איך וויל דיך פרעגן, עט די באדאם אוו די ליין, עט קאסטן א דירה אסאך, אפאר הונדערט טויזענט דאלער? יא. קען עס איינער באצאלן? נאר די אפער טען פערסענט פיפעל. סאו ווי ביסטו אין דעם? ביסטו די אפער טען פערסענט פיפעל? כ'האב נישט געזען די אפער טען פערסענט פיפעל זאל זיך גיין שלאגן. סאו בעיסיקלי. טו מעיק די האול סטארי ווערי ווערי קליער, אונז זעמער אין א שטאט ווי אונז האמער עס אויסגעוואקסן אזוי ווי דו האסט אויסגעוואקסן די שיך וואס דו פלעגסט גיין סייז פֿיר, פֿינף און זעקס ווען דו ביסט געווען א בעיבי, און ווען דו ביסט געווען א יונגל, די זעלבע שיך העט היינט נישט פיטן, קענסט אריינשניידן דערין, קענסט עס ברייטער מאכן, עס העט נישט פיטן, איטס דזשאסט נאט גאוינג טו פיט, אין די צייט פון די גמרא איז געווען א סנדל המסומר, מען האט עס געמאכט טייטער און טייטער, קודם האט מען אנגעהויבן ביי קליין יונגל איז געווען זייער טייט און האבן לויזער געמאכט, דאס איז געווען די סנדל המסומר. אבער זיי האבן נאר געהאט אונטן צו א פלאר, זיי האבן נישט געהאט די האול באדי ארום און ארום, ווייל דו קענסט נישט ארום נעמען די פיס ביי די זיבן, ביי די צוועלף יאר אזוי ווי דו האסט אים ארום גענומען ביי די זיבן יאר, איטס דזשאסט נאט גאנא ווארק, סאו איך זאג נאכאמאל פארן עולם, דו האסט, יעצט האסטו א געלעגנהייט, די עקאנעמי גייט יעצט ארויף גיין, סופאוזינגלי, די סטאק מארקעט גייט ארויף, אלעס וועט קאסטן זיבן מאל די פרייז, סעווען טיימס די פרייז, וועסט זעהן. אויסער אז ער וועט אלעס נאכגעבן. צוביסלעך געט ער שוין אלעס נאך, ווייל ווען ער האט אנגעהויבן צו כאפן אז א קעריער עירקאנדישנער קאסט נאר הונדערט דאלער, א פֿינף טויזנט BTUs איז ווייל מ'מאכט עס אין מעקסיקאו, און ער וויל עס מאכן דא אין אמעריקע, וועט עס קאסטן טויזנט דאלער, און ווער וועט עס באצאלן? ער וועט זיך אויסלערנען. אמעריקע איז נישט משוגע, זיי מאכן דיעלס מיט די גאנצע וועלט, מיט טשיינע, טשיינע איז א קאמוניסטיש לאנד, אמעריקע האט פאר מורא, ס'איז דא יעצט א מלחמה אין די וואר ספעיס. די מלחמה גייט אזוי, רוסלאנד און אמעריקע און טשיינע קאמפיטן, וואס זיי האבן דארטן אין ספעיס איז אלע מיני סעטעלייטס זענען אזוי גרויס אז אמעריקע קען זען אין מאסקווע א לייסענס פלעיט ווען ס'פארט אין די גאס, און די רוסן האבן אויך די זעלבע, מאכן זיי יעצט סעטעלייטס, כ'האב געליינט א גאנצן בוק איז ארויסגעקומען, זיי מאכן סעטעלייטס זאלן קענען אוועקכאפן יענעמס סעטעלייט, און געבן זיי כאפן עס אוועק און טראגן עס צוריק אראפ אויף דער ערד. ס'איז א געהעריגע מלחמה דארט, איטס נאט א דזשאוק, און די סוף וועט זיך עס אויסלאזן אז מ'וועט שיסן דא אטאם באמבעס אויכעט, הילערי קלינטאן, באראק אבאמא, דאנעלד טראמפ, דאס איז אלץ שמות הנרדפים, דאס איז אויפן שאך טעבל ווי דער אייבערשטער שפילט מיט די גויים, דער גרויסע פאוערפול דייטשלאנד, מערקעל, זי איז א פרוי, זי איז די פריים מיניסטער פון דייטשלאנד, אריינגעלאזט, זי האט געזאגט אונז קענמער הענדלען די אראבער, זיי קענען נישט הענדלען, זי האט שוין יעצט געמאכט א נייע געזעץ אז זי גייט ארויסווארפן הונדערט טויזנט. די אלע וואס האבן נישט קיין גוטן רעקעט מיט אלעם, זי מיינט זיי צו ארויסווארפן, און זי קען זיי נישט פטור ווערן, און זי זאגט ס'קען זיין ס'וועט זיי קאסטן די וואלן אויך, און דאס טוט דער אייבערשטער, ער באצאלט יעדן איינעם צושטאטלעך, צוביסלעך, מען דארף נאר לעבן גענוג לאנג און זען, און משיח האלט ביים קומען. יעצט למעשה, אונז דארף מיר אבער טון קאנסטראקטיוו, אונז דארף מיר איבערלאזן ווילימסבורג, זוכן זיך שטעט, ס'איז דא אזוינפיל שיינע גרויסע שטעט וואס מ'נעמט אריין מענטשן, כ'בין געווען דעם זומער אין אהייאו, ס'איז דא די קעפיטל פון אהייאו, הייסט קאלאמבוס, ס'איז זייער א שיינע אידישע שטאט, דארט איז דא דער גרויסער שאטנשטיין דער ביליאנער וואס ער געבט געלט פאר די ש"ס, זיי האבן א שיינע קהילה, זיי האבן אלעס שיין און פיין, מאכט זיך אן אייגענע קהילה דארט. זיי זוכן מענטשן זאלן עס קומען באזעצן ווייל די ריעל עסטעיט חברה זעען דאך אז דארט ווי ס'איז דא אידישע ריעל עסטעיט וואקסט דזשענערעישן נאך דזשענערעישן און דארט ווי ס'איז נישט דא קיין אידישע ריעל עסטעיט האט מען חתונה ס'איז דא א גוי מיט א גוי'טע מאכן אן א בעיבי און קריגן זיך דרײַ יאר אין קאורט און ביידע צעטיילן זיך און זענען שוין נישט דא סא ס'איז דא מענטשן וואס זיי ווילן דאס אפילו פיינענצירן יעצט אגודה וועט עס דאך נישט העלפן פיינענצירן ווייל ער וויל זאלסט זיצן אין בארא פארק ער זאל דיך ער זאל קענען ווייזן אז ער האט די מענטשן סאטמאר וויל עס אויך נישט ווייל זיי לעבן פון זיי לעבן פון אונז, סאו ווער וועט עס טון? ס'וועט עס טון נאר אפאר מענטשן וואס עס איז זייער סיבה און מים עד נפש ס'איז געווען ווען מ'האט געבויעט, איך מיין איך ווייס נישט וועלכע בעלזע מוסד מ'האט געבויעט אין בני ברק, און פאנאוויטשער רב האט מען אויך איינגעלאדענט ער זאל קומען, האט פאנאוויטשער רב געפרעגט ווי דער משוגענער, איך זוך דא דעם משוגענער, ער האט עס געזאגט הויך אויפן מייק.

האט ער געזאגט יעדע שטאט מוז האבן א משוגענעם האט ער געזאגט אז אין ראדין ישראל מאיר הכהן קאגאן דאס איז קאגאנאוויטש זאגט ער דא אין ראדין בין איך שטאטס משוגענער איך בין ביזי יעדן איינעם צו העלפן איך בין ביזי צו מאכן א ישיבה און תלמוד תורה'ס איך בין ביזי ס'זאל זיין אידן שומרי תורה ומצוות סאו האט ער געזוכט דעם משוגענעם. דאס איז עס, מען דארף האבן אפאר משוגעים זאלן ארויספארן און בויען נישט פופציג דירות מיטאמאל, דאס וועט דורכפאלן. דער גרויסער ר' מאיר שפירא האט געבויעט א ישיבה און ער האט געהאלטן פארן בענקראפטסי, ווייל ער האט געזאגט ער האט נישט געוויסט אז נישט די בויען איז די פראבלעם נאר דאס אויסהאלטן יעדן טאג איז די פראבלעם, ס'נעמט ס'ציהט געלט און געלט. הייב אן מיט צען יונגעלייט מאך צוועלף. אז טאמער איינער וועט זיך נישט גוט פילן אדער וועט זיין נישט געזונט זאל בלייבן א מנין. מער ברויכסטו נישט, נאכדעם גייט אלעס פארן, און דאס געלט וואס אהרן און זלמן לייב גנב'נען אפ פון עולם קענסטו פון דיינע מענטשן און פון די גאווערמענט באקומען זיך צו צוטיילן. סאו נאכאמאל, די אונגארישע בהמות הייבן יעצט אן. אז ס'איז די שולד פון עליוט שפיצער. ווייל ער בויעט, העי, שפיצער איז נישט דיין בהמה. ער האט באצאלט הונדערט פופציג מיליאן דאלער פאר א לאנד ער זאל בויען נישט ער זאל נישט בויען. ס'איז געווען אמאל א פליגער, ס'היינט פארט ער שוין נישט, געווען זייער א שנעלער פליגער, ס'איז געפארן אויף יוראפ אין כ'ווייס דריי צו פיר שעה, און די סוף איז געווארן אז מ'האט עס דיסמענטלד ווייל ס'קאסט צופיל געלט און ס'האט זיך נישט געלוינט. דער פליגער פלעגט טשענדזשן זיין לענדינג גיער העכער ניו דזשערסי.

דעטס וואט אמעריקע איז אלל אבאוט, ס'איז נישט דער אלטער אזיאטישער סאקמערע מארמאראשער וועג וואס מען האט באגראבן יעדן, ס'איז אן אנדערע סיסטעם דא, ענד טריי טו אנדערסטענד איט, דו קענסט נישט ראנען אמעריקע, דו קענסט נישט ראנען דיין אייגענע שטוב, סאו אט דאס איז איבערגעוואקסן די געגענט, ס'איז געווארן א געפערליכע.

ווייל אין מאנהעטן איז נאך דא אביסל קאמערשל אביסל רעזידענשל און ס'איז נאך דא אלטע בנינים וואס מ'קען נישט טאטשן, אבער דא איז אלס לאנד, עטס ווייסט וואס די ברוקלין נעווי יארד פארמאגט נאך לאנד? הע מ'קען אנבויען איך זאל זאגן הונדערט טויזענט האומס איזי און דאס וועט זיין און דאנט טינק דיפרענט רבותי לאמיר זיך אויסלערנען ווי אוטגראו די קאמיוניטי מאכט א נייע קאמיוניטי ס'וועט הייסן וויינער אויף זיין נאמען. אין ארץ ישראל, מען האט אויסגעוואקסן בני ברק, מען האט אויסגעוואקסן ירושלים, מען האט שוין אויסגעוואקסן צוואנציג שטעט, איך קען אפילו נישט אלע נעמען, און מען זוכט נאך שטעט, אבער דארט איז דא א פראבלעם ווייל נישט איבעראל לאט אמעריקע בויען, נישט איבעראל לאט די מדינה בויען, דא אין אמעריקע, אין די שטאט אין טעקסעס, דארט ווי איך בין סטעישענד, אין טעקסעס איז דא. ס'איז צען פראצענט אזוי גרויס ווי אמעריקע, און ס'האט אינגאנצן פיר פינף מיליאן איינוואוינער, גאנץ טעקסעס ווערסעס ברוקלין האט אויכעט פיר פינף מיליאן איינוואוינער, סאו יו נאו וואט יור טאלקינג אבאוט, ס'איז דא ווי צו באזעצן, און דער וועלפעיר טשעק פארט אהין אויכעט, סאו דאונט ווארי. און נאכדעם אפשר איז טאקע שוין צייט מען זאל זיך זוכן עפעס א פרנסה אויכעט, און דעיס וועל איך שוין איבערלאזן וועגן דעם יונגערמאן, זיין נשמה זאל האבן אן עליה, און ער זאל זיין דער הנחת אבן הפינה פאר א נייע שטעטל. ווען בן גוריון ימח שמו איז געפארן אויף ענגלאנד דאס ערשטע מאל נאכדעם ווען מען האט ארויסגעכאפט ענגלאנד פון פאלעסטיין איז האט זיך אנגערופן דארטן דער ווייסט ווער ס'איז געווען די ספיקער אוו די פארלעמענט דא קומט בן גוריון א פריים מיניסטער אויף צוויי מיליאן מענטשן ער האט געוואלט מאכן לצנות פון אים ווייסט די קלענסטע קאנטרי אין די וועלט געווען דעמאלט. געזעץ. אזוי ווי ער האט עס געזאגט, האט זיך אנגערופן בן גוריון איי העוו א קארעקשאן. איך בין א פריים מיניסטער אויף צוויי מיליאן פריים מיניסטערס. ביי מיר אין לאנד איז יעדער א פריים מיניסטער. און איך האב נישט קיין מענטש. יעדער איז א פריים מיניסטער. א איד איז א פרעזידענט. בקיצור, וואס ער האט געמיינט צו זאגן מיט דעם איז, אז ביי אונז אין לאנד האט קיינער נישט ליב צו ארבעטן, יעדער וויל לעבן פון גרייטן, יעדער וויל זאגן א מיינונג, און דאס איז דער איד געווען אלע יארן. רבותי, עטס זענטס יונגע קינדער, הייבטס אן צו מאכן פרנסה, און נעמטס ענק ארבעטן, און. און זייטס נישט קיין פריים מיניסטערס, זייטס א פראדאקטיוו סיטיזען. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן, הילערי קלינטאן איז אויך מודה אז די מאדערענע טעכנעלאגיע, די אימעילס, די האט איר אוועקגעהרג'עט, סא זי האלט אז די רבנים זענען גערעכט מען טאר נישט האבן די אלע זאכן, יעצט אויף די מאדערענע טעכנעלאגיע זעהט מען א מוראדיגע זאך, מען זעהט ווי עפעס א לובאוויטשער ער טוט פאר קינדער און ער האט זיך אנגעטון אזוי ווי סענטע קלאוס אליין מיט די רויטע קליידער מיט די ווייסע, ער זעהט אויס פונקט ווי סענטע קלאוס אליין און העפענס טו בי א לובאוויטשער וואס רירט זיך נישט די בארד האט ער א שיינע לאנגע ווייסע בארד. און ער טאנצט ארום מיט די קינדער, הערט אויס. ער טאנצט סימן טוב און מזל טוב יהא לנו ולכל ישראל, ס'איז זייער שיין, אבער ער זעט אויס ווי סענטע קלאוז, און ער איז אנגעטון מיט תפילין אויך, רחמנא לצלן, לאן הגענו, אויף וואו זעמער אונז אנגעקומען מיט די אלע טעכנאלאגיע. ס'איז אנבעליוועבל. דאס איז נישט די שולד פון די טעכנאלאגיע, נאר די טעכנאלאגיע מאכט א ווארלד ווייד מאוומענט אז יעדער זאל דאס קענען זען. און ער האט ארום זיך אסאך קליינע זיסע לעכטיגע קינדערלעך, און דאס איז די אימעדזש וואס די קינדער דארפן זען? אה, חב"ד, עטס ווייסט אז אונז האלט מיר מער פון אייך ווי דאס. פליז סטאפ דיס. דאונט לעט דיס גאו אן. יעצט איז דא א בית דין וואס די בית דין וויל נאך אלץ מ'זאל אלעס פארשווייגן ווייל דער חילול השם איז דאך געוואלטיג גרויס וואס רבנים טוען. מוטשען זיי אז מען זאל קומען צו זיי און זיי וועלן אלעס פארשווייגן, אבער דער עולם לאכט היינט פון זיי, אבער איך וויל פרעגן דעם בית דין, איז דאס נישט קיין ענין פון לא תעמוד על דם רעך, דאס אלעס מעג מען? יעצט די ברסלב'ע חסידים ארבעטן זייער שטארק אז מען זאל שטיל מאכן די זאך, און זיי ווילן נישט אז ס'זאל ווייטער גיין, ס'טייטש די זיינע מענטשן, לעזער בערלאנד'ס מענטשן. און זיי גייען צו שולזאן, זיי באצאלן אים גרויס געלט זעהט אויס, און ער האלט אין איין מסביר זיין אז אפילו איך זאג ער האט יא געזינדיגט ער האט נישט געזינדיגט, העי שעט אפ ענד דאונט דו דיס, ס'זאל ארויסקומען אז ער איז א חזיר און מען טאר קיינעם נישט טראסטן, און איך לייג צו אז מען טאר יעקב מאיר שעכטער אויך נישט טראסטן מיט פרויען און מען טאר קיינעם נישט טראסטן. פרויען. וואס ישראל מאיר גבאי וואס ער האט מזנה געווען אין יעדע שטאט וואו ער האט געבויעט אן אוהל, און איך האב דערציילט פאר יעקב מאיר שעכטער, און איך האב דערציילט פאר זיין ווייב, יעקב מאיר געזאגט אז ער מעג יא פארן אויף אומאן ווייל ער איז עוסק אין דעם רעבינ'ס א זאך, און זיין ווייב האט געקריגן א נערוו בראך איז און זי האט זיך גע'גט פון אים, סאו איך טראסט קיינעם נישט. יעצט איך וויל זאגן ס'האט מיך אפגעקאלט איינער פון סקווער. כ'ווייס נישט צו ער איז א בעל מחנך צו וואטעווער איט הי איז, מיך אפגעקאלט און ער הייבט מיר אן מסביר צו זיין זייער פשוט אז איך זאל פארשטיין אז די טעם פארוואס מ'האט די יונגל ארויסגעווארפן איז ווייל די יונגל האט געטשעפעט מיט אנדערע קינדער ער האט זיי געטאטשט ווי מ'טאר נישט. שוין, זאג איך אים, דאס איז דזשאוק נאמבער סיקס האנדרעד ענד פארטי פאר. קודם הייבט מיר אן צו זאגן אז ער האט נאר גערעדט מיאוס'ע ווערטער. האב איך אנגעהויבן צו שרייען, וואס הייסט פאר מיאוס'ע ווערטער ווארפט מען ארויס, עטס דארפטס מחנך זיין דאס קינד, יעצט הייבט מען שוין אן ער האט געטאטשט, יעצט אויף דעם איז דא זעכצן שאלות, איך גיי אפילו נישט אויסרעכענען אלע ווייל דער עולם וועט אליינס פארשטיין, די ערשטע שאלה איז, הערשי ברייער האט יעדן געטאטשט וועם ער האט געטראפן אין זיין פאזעשן, האט אפילו געטאטשט בשר הקודש דעם רעבינס אייניקל, יעקב יוסף'ס זון, סאו ער איז אפגעפארן פון וועג אונז האבן אים מיט כח כוחות צוריקגעברענגט, איז וויל איך פארשטיין איין זאך. הערשי ברייער האט געמעגט און דאס יונגל טאר נישט? אויב מעג מען מעג יעדער, און אויב טאר מען נישט טאר קיינער נישט. יעצט אין סקווער איז דא אסאך אלטע חזירים, איך האב ענק שוין געזאגט זייערע נעמען, איינער איז געווען א מלמד בוקסבוים, איינער א מלמד האט זיך אנגעטון א מאסקע און אין טוילעט האט ער געטאטשט קינדער, אונטערן טוילעט, ארונטער גערוקט זיין הענט, מען האט אים געכאפט, מען האט אים ארויסגעווארפן, ווייל דער עולם וויל עס נישט, דער רבי קען עס באשטיין, ווייל ער אליין איז געווען א חזיר, ער האט עוסק געווען אין די ענינים, איז למעשה ווי מען זאגט. צו מאכן, אלע דזשאוקס אסייד, סאו פארוואס זאל דאס אינגל נישט טון? און נאכדעם איך וויל פארשטיין נאך א זאך, דאס אינגל האט דאך געהאט א רבי'ן ווער ס'האט אים אויסגעלערנט, און ווער האט אים אויסגעלערנט? נעמטס אהער די אלע אלטע חזירים די מלמדים די וואס מ'האט ארויסגעווארפן די לעצטע פאר יאר, מ'האט אריינגענומען אינגעלייט, א דאנק צו נחום ראזענבערג, מיין טאטע איז געווען אין פרידוואלד בין איך געוואויר געווארן אלעס, כ'האב געהאלפן מאכן די מקוה, האט מיר א פרוי פארציילט אז מ'האט מאלעסטעט איר זון, בין איך אריין צו דעם שייגעץ דעם רויטן אפגעפליקטן הונט, ווען נישט וואלט עס אויך נישט געווען נאך היינט. גערעדט. סאו איך וויל פארשטיין די גאנצע זאך, איי דאנט אנדערסטענד, סאו דאס יונגל איז שולדיג? אלע גרויסע האבן געמעגט אים אויסלערנען נאר ער איז שולדיג? דאס איז אנבעליוועבל, עטס זענטס לייצים. און איך וויל ענק פרעגן נאך א זאך, כ'האב ענק שוין פארציילט, ביים רבי'ן אין שטוב איז געווען א טאכטער, וואס די טאכטער האט א ערשטער קאזין מיט איר געוואוינט, ער האט מיט איר געהאט סעקס ווען זי איז געווען א יונג מיידל, זי איז געווארן צודרייט און משוגע, האט מען געברענגט איינעם ר' לעזער פישער, הערשי פישער געדענקט עטס פון צעהלים, זייערס א ברודער, כ'ווייס נישט צו ער לעבט נאך היינט, א מורא'דיגער חכם, ער פירט דורך די גרעסטע ביזנעסער אין ארץ ישראל, עפעס אזא חכם מחוכם, האט מען אים געברענגט, און ער האט מיט דעם ווייבל, מיט דעם מיידל, דעמאלטס איז זי געווען נאך א מיידל, ער האט מיט איר גערעדט, און ער האט איר פרובירט צו שטעלן אויפן ריכטיגן וועג, און ער האט מצליח געווען טו א סערטען פוינט, זי האט נישט געטון דעם בעסטן שידוך, זי האט נישט דעם בעסטן שלום בית, אבער טו א סערטען פוינט, האט מען געמוזט נוצן אוטסייד העלפ ס'האט נישט געהאלפן קנאבלעך קנאבלעך מיט דעם רבי'נס שטותים גארנישט האט נישט געהאלפן מ'האט געמוזט געבן דאס קינד טערעפי דאס האט זיך אפגעטון ביים רבי'ן אין שטוב די שטוב איז א משכ'סדיגע שטוב און יענער איז געווען אין די יארן שוין ער איז געווען זעכצן זיבעצן דאס מיידל איז אויך געווען אין די יארן האסטו יעצט א פראבלעם אז א פינעף יעריג יונגל האט געפאטשקעט וועם וועסטו פארקויפן די הגיונות און נאכדעם ועל כולם איז אויך דא צו דערציילן א מעשה. סקווער איז דאך איין שטיק בלאף. ווען נישט דאס וואס איך האב געקענט די שטאט סקווער און איך האב געקענט דעם אלטן סקווערער רבי'ן און דעם היינטיגן וואלט איך געזאגט ס'האט נישט עקזיסטירט אזא זאך ס'איז פאנטאזיע ס'איז גארנישט מיט נישט די גאנצע זאך ס'איז בלאף. סאו אנגעהויבן האט זיך עס אז דאס יונגל האט גערעדט מיעסע ווערטער מ'האט ארויפגעלייגט א טעיפ ס'איז ארומגעגאנגען האב איך געטענה'ט מ'דארף לערנען דאס קינד חוץ פון דעם דאס קינד ווייסט נישט ווען ס'איז א מיעס ווארט און ווען נישט למשל די פאור לעטער ווארד וואס איז א מיעס ווארט כ'געהערט אמאל א קינד זאגט עס בין איך צו אים צוגעגאנגען כ'האב אים געפרעגט דו ווייסט וואס דאס הייסט ער געוען אינעסענט ווי א וויסל ער געהערט דער שייגעץ שרייעט פארן צווייטן האט ער געמיינט אז דאס איז א ווארט וואס מען נוצט איז אז דאס קינד האט גערעדט דעם מין איוולת דארף מען אים זאגן אויף דעם זענען דאך דא עלטערן אויף דעם זענען דאך דא ווי מען זאגט מחנכים נאכדעם זאגט מיר יענער נאך אינמיטן שמועס זיין טאטע איז אויך געווען א מניוול זיין טאטע געוען א מניוול דאס האט ער געמעגט אז ער האט אנגעהויבן מיט אזאלעכע מלמדים ווי בוקסבוים מיט

און קען זיין דעם זוהן האט מען אויך ארויסגעווארפן אדער אפשר איז ער אויך געפארן אויף אוקריינע. הערטס אויף מיט די שטותים, סקווער, וועם ווילט עטס, יו וואנט טו ברעינוואש מי? זאלסט וויסן ביי מיר וואס עטס זאגטס איז שקר, כ'האב געזאגט ווען איך ווייס ווען נישט אז ס'איז געווען טשערנאבל פון אנדערע מקורות נאר פון סקווער וואלט איך געלייקנט ס'איז נישט געווען קיין ר' נחום און קיין ר' מאטעלע טשערנאבלער און קיין רבי אהרן טשערנאבלער ס'איז אלץ באלאוני מיט ליגנט. האט מיך איינער אפגעקאלט, ער רופט זיך טשערנאבלער רבי, זאגט ער אנטשולדיגט, אונז האמיר גארנישט מיט סקווער, סקווער איז אינגאנצן א צווייג פון טשערנאבל, און איך זאג אייך ס'איז יא געווען טשערנאבל און איך בין טשערנאבלער רבי, און ער האט מיר אויסגערעכנט דעם יחוס, זאג איך אים איך ווייס, איך הייס מנחם נחום, איך הייס נחום ווייל מנחם האט מיין טאטע נישט געדענקט אז זיין טאטע האט געהייסן, און דער איד האט געהייסן נאך ר' מנחם נחום טשערנאבלער, ר' נחום טשערנאבלער. וואס ער האט דעם איד געשיקט אויף ארץ ישראל ער זאל פירן טשערנאבלער כולל, און איך האב געטראפן זיין מצבה אפאר יאר צוריק, כ'האב עס איבערגעפיקסט דריי פיר יאר צוריק, און עס שטייט דארט אויפגעשריבן ער האט געהייסן משה צבי בן מנחם נחום, און מיין טאטע זכרונו לברכה האט געהייסן נאך אים משה צבי, און איך האב געדארפט הייסן מנחם נחום, נאר מען האט מיר א נאמען געגעבן נחום אליינס, ווייל מיין טאטע האט נישט געדענקט. אז ער האט געהייסן מנחם נחום מ'האט אים גערופן אינדערהיים נאר נחום, נישט גערופן אויף ביידע נעמען. האב איך געזאגט, כ'האב עס נאר געזאגט סארקעסטיקלי, איך ווייס ס'איז געווען א טשערנאבל. נאכדעם האט דער איד אנגעהויבן צו טענה'ן אז ער איז אין חינוך און ס'איז נישט גוט פאר די יוגנט אז מ'נעמט זיך אן קעגנעם רעבן. סאו לאמיר דיר זאגן, די באלאוני וויל איך נישט הערן. נישט דא ביי מיר נישט דא קיין רעבע, ס'איז דא א נואף, א דוד'ל, א חזר, א שייגעץ, א גזלן, א חמסן. כ'וויל נישט הערן די שטותים. ווען ס'וואלט נישט געווען קיין רעבע וואלט בעסער געווען. ס'איז דא דער. מאכניווקער בעלזער האט א ישיבה אין ארץ ישראל, אבער דערציילט איינער וואס האט דארט געלערנט, ער האט נישט מיט די ישיבה, די ישיבה האט נישט מיט אים, ער זאגט איך קען מיך נישט צוגרייטן צו זמנים, און די ישיבה וועט פארן אויף רעדער, די ישיבה זאל דאווענען איך האב מיט זיי גארנישט, מען הייסט אפילו נישט א בחור אז ער מוז גיין צום טיש. אזוי וואלט געדארפט זיין סקווער אויך, מען האט געדארפט יעדער זאל גיין פאר זיך, ווער ס'וויל זיין א חסיד זאל זיין א חסיד, ווער ס'וויל גלייבן אין די עבודה זרה זאל גלייבן, סאו ווילסטו צו מיר יעצט פארקויפן א מעשה?

דער רבי איז דער לאועסט אוו די לאועסט וואס איך קען טראכטן, אן אנדערער פאפט כאטש, מאכט זיך כאטש. די מונקאטשער רעבעצן האט געזאגט פאר איר איידעם ברוך ראבינאוויטש ער געדאווענט דריי מינוט שמונה עשרה און זי איז געווען צוגעוואוינט אז איר מאן פלעגט דאווענען כ'ווייס פינף צען מינוט האט זי געזאגט פאר ברוכ'לען פאפ כאטש אפאר מינוט זאגט ער שוויגער דאס איז שוין געפאפטערהייט דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר קומסט אן דא מיט א גאנצע מעשה ווילסט מיר פארקויפן סקווער מיט חסידות עי די אלע באלאוניס קויף איך נישט. נאכדעם זאג איך פאר דעם אינגערמאן, דער אמת איז, פארוואס דארף מיר זיך אונז קריגן? איך הייס דיר נישט זאלסט קאלן דעם טעלעפאן, ס'איז נישט דו דארפסט עס נישט קאלן, קומסט מיר זאגן איך זאל אזוי זאגן אזוי, האסט עס נישט געהערט ביסטו פטור. זאגט ער, רב איד, איך בין אין חינוך, און איך מוז האבן דיין טעלעפאן אזוי ווי א מענטש וואס ער דארף האבן א טרינק נאך צוויי טאג ווען ער שוויצט און ער האט נישט קיין גלעזל וואסער, כמים קרים על נפש עייפה, אזוי וויכטיג איז דיין טעלעפאן פאר אלע מחנכים. סאו זאג מיר נישט אז איך זאל דיך נישט קאלן ווייל איך דארף וויסן ווי איך האלט און ווי דער חינוך האלט און ווי מיינע קינדער'ס חינוך האלט און ווי דער מוסד'ס חינוך האלט און אלעס. זאג איך מיר איז אויב אזוי מאך שלום מיטן מצב. כ'האב שוין לאנג געזאגט ווען אלע חסידות'ער זאלן ארויסנעמען די רעבעס פונעם חסידות וואלט געווען א געלונגענע זאך. חסידות נעמטס ארויס די רעבעס, זאגטס די רעבעס אז ס'האט נישט גארנישט מיט חסידות. רב סרול'טש איז געווען א גרויסער רבי אינדערהיים, האט נישט געהאט קיין ישיבה. עס איז געווען זיין זון דער דמשק אליעזר, ער איז נישט געווען אזא גרויסער רבי, ווייל ער איז דאך געווען ווי מען זאגט נאר א זון פון רב סרול'טש און ער האט געהאט א ישיבה. נאכדעם איז געווען דער ווישעווער רב, האט געהאט א ישיבה. אבער רב סרול'טש האט קיין ישיבה נישט געהאט. מען מוז חסידות ארויסלאזן פון תורה. ס'איז צוויי וועלטן, טרעפן זיך נישט שלא פגע ולא נגע זה בזה. א בן תורה א מגיד שיעור, א ראש ישיבה מוז האבן וואס צו פארקויפן, א גמרא, א תוס', א רמב"ם, א רבי דארף גארנישט, ער קען זיצן פוסטע טאג און נאכט און ער איז א גרויסע רבי, פארוואס? ווייל אזוי וויל די גאס, איז במילא טו מיר א טובה, הער מיך אויף משוגע צו מאכן, איך ווייס וואס איך האב געזאגט און איך האלט מיך ביי וואס איך האב געזאגט. און מען טאר די קינדער נישט ארויסווארפן, און דער רבי איז עתיד ליתן את הדין, און דאס גייט אין אים נקמה נעמען, ווייל אונז ארבעט מיר אויכעט, ער ווייסט נאר נישט, דער שייגעץ איז געזעסן דעמאלטס און האט מיר ער גערופן די כולל אינגעלייט זאל מיר אנמאקלען די ביינער, ווייל כ'האב געזאגט ער איז א ליגנער, ווייל ער האט געזאגט ער ווייסט פון גארנישט אז די פרוי איז אים געקומען זאגן אז מען האט מאלעסטעט איר קינד, האב איך אים געזאגט ביסט א ליגנער, האט ער עפעס א באטן, ער האט א וועג, סאו ער האט גראד דעם. גבאי מודיע געווען, דער גבאי האט גערופן צען כולל אינגעלייט, האב איך געזאגט דעם רעבען, רעבע איינער לייגט דא א האנט אויף מיר, זאלסטו וויסען קומט מארגען אריין די עף בי איי פון די טשיילד סעקשועל אביוז דעפארטמענט, און איך זאג דיר טאמער מיינסטו אז דו האסט געליטען פינעף יאר אמאל פאר געלט, וואטש וואס דו וועסט יעצט ליידען. דער רעבע האט זיך דערשראקען. דער רבי האט געזען ס'איז נישט קיין חכמות, איז ער געגאנגען, ער האט א ווינק געטאן, און אלע שדים זענען ארויסגעלאפן. נאכדעם זאגט דער שייגעץ רב נחום זעצט אייך אראפ, עס איז געווארן רב נחום, אליעזר בן דורדיא האט נישט איבערגעלאזט א זונה וואס האט נישט געוואוינט מיט איר, ער האט זיך געלייגט דעם קאפ צווישן די פיס, ער האט תשובה געטאן, זאגט די גמרא, ער האט שוין באקומען א נאמען רבי אליעזר בן דורדיא, עס איז געווארן גאר א רבי אויכעט. עניוועי, זאגט ער רב נחום זעץ דיך אראפ וואס ווילט איר? זאג איך אים צוויי זאכן, דער שייגעץ הערשי ברייער מוז פארלאזן אייער הויז, און דער בחור דארף האבן העלפ. האט דער רבי געזאגט העלפ וועל איך אים געבן, זאג איך ביסט א ליגענער די העסט נישט געבן די העסט אים שיקן ער האט עפעס אין פלעטבוש עפעס א דאקטער האט מיר געזאגט אפילו דעם נאמען איך געדענק אפילו יעצט נישט זאג איך אים דו שייגעץ די די העסט אים געבן איין וואך די פיר פינעף הונדערט דאלער נאכדעם העסט אים זאגן איך גיי נישט מער איך ווייס נישט וואסערע רשע די ביסט עניוועי איך האב אים געזאגט ביסט די העסט אים נישט געבן, איך וועל אים שיקן און די העסט באצאלן די ביל. די מסקנא האט נישט געהאט קיין ברירה. און וועגן הערשי ברייער האט ער געזאגט איך וועל אים שוין ארויספאטערן. ער האט אים גוט ארויסגעפאטערט. קומען אריין מיטן סלאוויטע מחזור, כ'ווייס נישט וואס ער האט דארט געטראגן, און ער איז אריינגעקומען צו סליחות, קען זיין ס'איז געווען א סליחות, און פלוצלינג האסטו געהערט פון אלע זייטן אין שול שייגעץ מניוול חזיר משכב זכור'ניק ארויס!

תוך כדי דיבור, הער וואס ער זאגט, ער זאגט מיר אז דאס וואס מען האט פארברענט, דער שפיצער האט פארברענט דעם ראטענבערג, זאגט ער דאס האט אויך נישט געהאט גארנישט צו טון מיטן רעבן, דאס זענען אזוי, כ'ווייס נישט אדער זענען זיי ברעינוואשט אדער זענען זיי סתם משוגעים, דאס הייסט מיט וועם האט עס געהאט צו טון, פרעג איך אים, מיט מיר האט עס געהאט צו טון? מיט וועם האט עס געהאט צו טון? וואס דו מיינסט צו זאגן ווייל דער רבי האט אים נישט געגעבן דעם פייער גיי צינד אן, דער רבי האט אנגעדרייט יעדן און איך הער פון דער רעבעצינס קרעדיט קארד האט מען געקויפט די באמבע מיט אלעם, כ'מיין, ווען הייסט עס יא די רבי און ווען הייסט עס איז נישט די רבי? יעצט, די רבי האט געדאווענט ראש השנה פארן עמוד, אפשר האט ער אינגאנצן נישט געדאווענט? אפשר האט עס נישט מיטן רעבן? אפשר דארף עטס אלע איבערהערן שופר, איך ווייס נישט ווער ס'בלאזט דארט שופר, משה גרין צו ווער? הערטס אויף מיט שטותים! עטס מיינטס אז אונז גלייב מיר אין ענקערע שטותים, ממילא ווילט עטס אונז ברעינוואשן? אונז האלט מיר ענק פאר טיפשים און מענטשן וואס האבן נישט קיין שכל און אפגעפליקטע בהמות? דאס איז אלעס וואס אונז האלט מיר פון ענק. ק. עניוועי, דאס איז נאר געווען עטס זאלטס ענק נישט פארלירן, האלטס ענק אין די ראמען. די קינדער דארף מען ארויסנעמען, מען דארף זיי צוריק נעמען אין סקווערע חדר, נאך גארנישט, מען ארבעט יעצט, די גאווערמענט ווייסט שוין דערפון, ס'איז נישט קיין רעכט, און מען ארבעט אז אונז ברויך מיר בכלל נישט קיין פרייוועט חדרים, אונז ברויך מיר נישט, אונז וויל מיר אלע אונזערע קינדער זאלן גיין אין פאבליק סקול, זיי מוזן צושטעלן מלמדים, ס'וועט זיין גענוג קינדער, מ'וועט האבן עקסטערע די יונגלעך און עקסטערע די מיידלעך, מ'וועט האבן עקסטערע סקולס, זאל די גאווערמענט אלעס באצאלן, אזוי ווי זיי באצאלן פאר די גוים, אזוי ווי זיי האבן באצאלט פאר אונז אז אונז זאל מיר האבן ווידיאוס, ווייל די פאבליק סקולס האבן, אונז ברויך מיר נישט אז רעבעס זאלן זיין בעל הבתים אויף סקולס, אונז זאל מיר האבן גבירים זאלן געבן געלט פאר מוסדות, נאכדעם זאל מען אונז קענען קאפען מיט די קינדער, ס'זאל זיין פאבליק סקול מעסיג, מען קען קיינעם נישט ארויסווארפן, איינער איז נישט געזונט, ער האט א קראנקהייט, די פאבליק סקול דילט מיט יעדן מענטש, זיי האבן שעדאוס, זיי האבן פאר יעדן גוי האבן זיי איינער וואס ס'גייט אים נאך, די זעלבע דארף מען האבן פאר אונזערע קינדער אויך. ס'איז עפעס א דזשאוק דאס? אונז לעבן מיר אין א לאנד פון זבת חלב ודבש, די גאווערמענט געט געלט פאר חינוך, אונז ברויך מיר נישט אז אפאר רעבעס זאלן אונז מאכן מוסדות נאכדעם זאלן זיי אנקאפענען אונזערע קינדער. ס'איז דא דארט אין די נייע געגענט ווי ס'האבן ארויסגעמופט אסאך יונגעלייט פון וויליאמסבורג האבן ארויסגעמופט דארטן אין מאנסי, איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי ס'הייסט, און סרול האגער האט נישט געוואלט אננעמען זייערע קינדער, זיי זענען עניוועי ארויסגעפארן, זיי זענען באלעבאטישע מענטשן, פנחס ניימאנ'ס משפחה, אידן וואס האבן אסאך געלט, און מ'האט זיי אנגענומען, אין וויען, מ'האט זיי אנגענומען, אין קלויזענבורג, מ'האט זיי איבעראל אנגענומען, און זיי האבן געשיקט א מעסעדזש פאר סרול האגער, סרול האגער האט שוין געשיקט, מ'דארף האבן א רוף, זאגן זיי יא, אונז'עמיר האבן א רוף, נאר ער טאר נישט הייסן האגער, אויב ער הייסט האגער זענען מיר חושד אז ער'ט טאטשן די פרויען בהיות יפות, דאס איז געווען די מעסעדזש וואס ער האט באקומען. ער טאר נישט הייסן האגער אונז'עמיר זיך נעמען א רוף איינער וואס איז נישט קיין שיינער איד, איך האב א קאזין למשל ער איז א דיין אין וויזשניץ, א דיין, און וואס איז זיין דזשאב? זיין ספעשעלטי איז אז ער איז די לאנדרי מען, יעדער קומט מיט מיט שמוציגע אונטערהויזן, שווארצע, רויטע, מען קומט מיט בדיקות, מיט אלעם, און.

און שטעלט זיך פאָר, שטעל דיר פאָר ווי מען האַלט, ער גריסט נחום ראָזענבערג אין די גאַס, ווייל איך בין אים אַ קאָזין, האָט נישט קיין בריירע, קאָזינשאַפט קען מען נישט אָפּזאָגן, ער איז מיין פירסט קאָזין, און ער געט מיר אָפּ כבוד, אַזוי ווי אַן עלטערע פירסט קאָזין, מ'איז דאָך עלטער פון אים. האָבן זיי געזאָגט פאַר סרול האָגער המצרי, דו זיצסט דאָרט און דו זאָרגט דיך נישט פאַר אונזערע דיינים און פאַר אונזערע רבנים, אונז העמיר זיך אַלעס אַליינס ערלעדיגן, דו האָסט נישט געוואָלט אונז זאָל מיר אַרויסקומען, אין דיינע אויגן זעמיר אונז נישט דאָ. אונז וויל מען נעמען נאר נישט קיין האגער. איז אמאל פלעגט מען אריין גיין צום רעבן און דער רבי האט געזאגט און ער האט געזאגט, היינט ווייסט מען דער רבי איז אויסגעוועפט, ער איז בלינד, ער ווייסט נישט וואס ער זאגט, ער האט געפרעגט צו מען מעג אויסהערן מיט א טעיפ רעקארדער שבת צו מען מעג אויסהערן גמרא תוס', כ'האב ענק דעמאלטס געזאגט דער מענטש וועפט, מ'האט געמאכט דערפון א גאנצן אישו, זאג איך אים פארגעס. ער האט עפעס זיך אנגערופן אמאל ביים רבין, כ'ווייס עפעס פֿופֿצן מינוט נאך די שקיעה, שוין רבינו תם, עפעס האט ער געזאגט, האב איך געזאגט רבותי, זאגטס נישט נאך זיינע סטעיטמענטס, ווייל ער וועפט, ער וועפט ביג טיים, סאו ממילא סרול, האסט דאך געשלאגן א בעטל און דו האסט פארלוירן, עפעס א וויזשניצע בהמה זאגט מיר דו ווייסט, סרול האגער האט שוין לאנג חרטה, ער וואלט שוין צוריק געצויגן, זאג איך נו זאל ער ארויסקומען מיט א בריוו אז ער ציעט צוריק, יא אבער דאס קען ער נישט ווייל ער האט אנגעדרייט די גאנצע שטאט, זאג איך אים פיין, עימה תשטן, די גאנצע שטאט לאכט. יעדער וואס האט דארט אונטערגעשריבן האט געהאט א דזשאב, ער געהאט עפעס האט ער געהאט, און ביי דעם איז ער געבליבן, קיינער האט אים נישט ארויסגעווארפן, דעם בהמה דעם האט געווארט צו זיין א גרויסע רעבע, און אזוי ווי ער האט אנגעשטינקען העט ער שוין קיין גרויסע רעבע נישט זיין, ס'העט זיין א גרויס געפארעכץ צו אלע ברידער נאר נישט צו אים, ער העט האבן, ס'איז דא דער פאר שקצים, ער דארף דאך האבן דער וואס האט געבויעט דעם שול קליין, דער איז דאך א נואף, ער העט. געהאט צו טון מיט זנות מיט אשת איש, האט דער וויזשניצער רבי געזאגט, פון היינט מאל אז ער פארט אוט אוו טאון קויפן עפעס זאל ער מיטנעמען זיין איידעם, פארשטייסט? ער ווערט אימיונט, ער זאגט שמור לי ואשמור לך, עניוועי, דאס איז ר' מאטעלע'ס וועי אוו טינקינג, שוין, יעצט זעמיר גייען ווייטער. איך קום יעצט פון אוט אוו טאון, עטס ווייסט אין אלע פלעצער אוט אוו טאון. אז ביינאכט דרייט זיך נישט א איד אין די גאס, ער ווייסט מ'האט אים נישט ליב, מ'קען אים באפאלן, ער ווייסט ער דרייט זיך נישט אין די גאס ביי אונז אין ווילימסבורג, אונז מוז מיר אויסיוזן טווענטי פאר סעווען אז אונז זאל מיר זיין באלעבאטים אויף ווילימסבורג, יעצט ווידער איז געווען דרייע פארטאגס א טשעיס, א פאליס, מ'איז איינעם נאכגעלאפן. וואס האט ער געטון? כ'האב נישט קיין השגה. אבער האט מען זיך אוודאי נישט געלערנט יעצט וואסערע צרות די שומרים גייען יעצט דורך. דא א אינגערמאן וואס לכאורה וועט ער גיין זיצן אסאך יארן, און איך בין נאך נישט זיכער אז ער איז געווען דער וואס האט אויסגעשאסן יענעם דעם אויג. און די אלע זאכן דארפט עטס נעמען אין קאנסידערעישן. מען פאלאוט מענטשן. עטס ווייסט נישט וואס גייט פאר. ס'איז דא א פאליס אפיסער, זי איז א מוזלעם. זי איז זייער געטריי צו איר פאך. ס'איז געווען א פייער אפאר יאר צוריק און זי איז אריינגעלאפן ארויסצוראטעווען א קינד מיט א עלטערע פרוי. זי האט באקומען א ספעשל מעדאל וואסער א היראו זי איז פון דעסטוועגן דאך זי יעצט געווען זי ארבעט הער איך אין די ניינטיעט פריסינקט אפילו און ס'איז געווען יעצט א זי איז געווען דארטן ווי זי וואוינט. און מען האט איר נאכגעפאלאוט, מען האט איר נאכגעשריגן מיעסע ווערטער אז זי איז א מוזלעם און זי זאל זיך גיין ארויס פון דא. למעשה, עטס ווייסט נישט, די שומרים כאפן נישט אז יעדער איינער ווער ס'באליידיגט אמאל א גוי צי כדומה, זיי זענען פונקט ווי די סאטמאר אזיאטישע מארמאראשע פערד, זיי גייען נאכגיין יענעם, זיי גייען יענעם יורד לחייו זיין פאר זייערע פארשטינקענע בעליווס, ס'מוז אפילו נישט זיין אז ס'איז אמת. ער האלט אז אזוי וואלט געדארפט זיין, און טאמער זאגט יענער נישט דעם זעלבן וועג ווי דו, קען מען אים יורד לחייו זיין, פארשטייסט? איז קוק הער. מען האט דא גערעיפט קינדער, ס'איז געווען ממש א שרעק וואס מען האט געטון, איז געקומען נחום ראזענבערג און ער האט געזאגט אנטשולדיגט, איטס גאנע סטאפ. איך האב זיי געזאגט אווער מיי דעד באדי, איך האב געהאנדלט מיט איינעם וואס ער האלט גראדע אז איך האב געטון א גוטע ארבעט און ער איז מיינס א ידיד וויל איך אים נישט דא פארשעמען נאר ער האט אנגעהויבן צו לאכן פון מיר נחום דו'סט קיינמאל נישט מצליח זיין איך בין משמרת הפופיק איך בין משמרת הצניעות פון ווילימסבורג דא ליגט מיליאנען דאלער און דא ליגט אריינגעלייגט יארן און יארן פון פאבליק רילעישאנס און פון שטיפן געלט מיט אלעם און דו'סט נישט מצליח זיין. וועסטו אזוי דורכפאלן אז דו'סט פאלן אויף דיין נאז און דו'סט אפילו נישט וויסן וויאזוי מען הייבט זיך אויף. און איך פרעג אים אסאך מאל, נו וואס איז געבליבן דער סוף? ווער איז געפאלן אויף די נאז? זאגט ער, יא, משמרת הפופיק איז געפאלן אויף די נאז, זיי טרויען זיך נישט היינט. וואנט א קאמפלעינט? זאגן זיי אליינס ניין וואן וואן אונז גיימיר אפילו עס נישט אויסהערן ווייל זיי קענען נאך באצאלן פאר די אלע גניבות אויך. ס'איז נאכנישט אזוי גלאטיג אז דעיר געטינג עוועי וויט איט. נא נא נא, דאונט טינק סא. איך האב זיי נאך א גרויסן מעסעדזש צו דעליווערן. באט עניוועי, נישט דאס איז וואס איך וויל ארויסברענגען, וואס איך וויל ארויסברענגען איז, אונז דארפן זיך אויסלערנען איין זאך, אונז זעמיר ביים גוי, די וועלט איז געווארן אינגאנצן משוגע, כ'געדענק די רבי האט אמאל פארהערט די דברי יואל, האט ער געפרעגט א אינגל וואס טייטש זכור ימות עולם, דאס אינגל האט דאך נישט אויסגעהערט, האט ער געטייטשט זכור, איך געדענק, ימות עולם, די וועלט איז געשטארבן, האט די רבי זיך גענומען לאכן, אוי ווייסטו נישט וואסערע טייערע ווארט דו זאגסט, די וועלט איז טאקע געשטארבן. סהאט נישט דא גארנישט ממש איז די וועלט פארקויפט אלעס איז ביזי מיט זנות מיט רציחות מיט וואס דו ווילסט איז למעשה דארף מען די אלע זאכן נעמען אין קאנסידערעישן איז אז סקומט ארויס צו גיין ביינאכט אין די גאס נע דו צאלסט דאך טאקע זייער אסאך טעקס אונז ווייס מען דאך אבער ביינאכט איז נישט קיין צייט ארויס צו גיין איך בין געווען יעצט אין עטליכע קהילות ארום געפארן ארום געפארן יעצט דא אין די קהילה אין יענע קהילה וועגן מקוואות. ס'קומט ביינאכט, אזוי ווי די אראבער, זיי דאונט וואלק אוט אוו דעיר האוז, און אזוי וואלט מען געדארפט איינפירן ביי אונז אויך, ביזט נישט באלעבאס טווענטי פאר סעווען, ס'איז דא א חתונה, מ'הייבט עס אן פרי, און יעדער גייט אהיים שלאפן פרי. ניין אבער איך וויל ווייזן, אונזער פראבלעם איז זייער א פשוט'ער פראבלעם, כ'וועל א שטיק מסביר זיין וואס דאס איז, די פראבלעם פון אונז איז. אונז מען האט אונז ארויס געשטויסן פון יוראפ, מען האט אונז אזא מין שטויס געגעבן אין אחור אז אונז קען מען נאך נישט ארויס שלעפן די בוטס וואס די דייטשן האבן איבער געלאזט, ניין ס'איז דא וואס האבן עס יא ארויס גענומען למשל די סקווער האבן עס מיט געברענגט זיי גייען דערמיט דא אויך, אבער אונז קען מען נאך נישט ארויס שלעפן די דייטשישע בוטס און ממילא. וויל מיר אונז יעצט ווייזן נו יאר אונז זעמער באלעבאס ביסט באלעבאס אין דרערד. דו רעדסט דיר איין דו ביסט באלעבאס, ביסט קיין שום באלעבאס נישט, האסט דיר אפילו נישט איינרעדן, קיינער פרעגט דיך נישט, קיינער רעכנט זיך נישט מיט דיר, נישט מיט דיר און נישט מיט דיין מיינונג, און דאס זאלסטו אייביג געדענקען, דו ביסט נאובאדי, דו וואוינסט אין א לאנד וואס מען רעדט אריין אז דא האט יעדער רעכט, יא, נאר נישט דו, חיים מענדל, ער איז געווען א בדחן אויף חתונות. איז ער איז אנגעקומען אויף אמעריקע האט מען אים געזאגט דא אין אמעריקע ס'איז א גאלדן לאנד, נישט איך און נישט דו, קען יעדער אריינגיין אין באנק און ארויסנעמען א לאון פון א מיליאן דאלער און אנהייבן ביזנעס, קויפן א הויז. פרעגט חיים מענדל, זאג מיר, דו מיינסט ערנסט? דו מיינסט צו זאגן אז איך קען מארגן אריינוואקן אין די באנק און איך גיי ארויסוואקן מיט א לאון פון א מיליאן דאלער? זאגט ער, האסט נישט געהערט וואס כ'האב געזאגט? כ'האב געזאגט נישט איך און נישט דו, דאס מיין איך צו זאגן דו נישט און איך נישט. דאס איז געמאכט פאר דאנעלד טראמפ פאר גרויסע מענטשן, זיי קענען גיין יעדעס יאר געבראכן, און נישט צאלן קיין פעדערל טעקס, און ער ווערט נאך פרעזידענט אין אמעריקע. דאס איז וואס אמעריקע איז אלל אבאוט, איטס נאט מעיד פאר יו, איטס מעיד פאר די ביג בויס, ענד דאונט מיסאינטערפרעט איט, און מיין נישט אז דו ביזט עפעס, ביזט בסך הכל א וועלפעיר רעסיפיענט וואס טאמער עס וועט נישט אנקומען דער וועלפעיר טשעק צוויי חדשים, יו אר ווייפד אוט, האסטו נישט וואס צו עסן, און דאס זאלסטו אייביג געדענקען. איז, איך זאג נאכאמאל. ווער ס'האט איינגעפירט מען זאל גאנצעטע נעכט גיין אין די גאס און גאנצעטע נעכט זאלן זיין שמחות און מען זאל קומען און מען זאל גיין און דאן זאל מען זיך מוזן מוסר נפש זיין יונגע לייט זאלן מוזן זיך ממש מוסר נפש זיין ווייל איינער וועט אים נאכלויפן גיי נישט אין די גאס מאך אלעס פרי און אז מען רופט א שמחה אויף צען אזייגער זאל יעדער דארט זיין צען אזייגער און דעטס איט.

דער מענטש האט זיך נישט געקענט צוגרייטן געהעריג, אז מ'האט גערופן א שמחה, לאמיר זאגן זיבענע, האט ער נישט געקענט זיך צושטעלן אויף זיבענע, איז געווארן א נייע חסידות, אז מ'רופט היינט עפעס א שמחה אויף עפעס א זמן, איז דער מענטש מאכט א חשבון, ביז דריי שעה נאכדעם דארף ער דאך בכלל נישט קומען, דער רבי זכרונו לברכה איז דאך אויך נישט געווען א פונקטליכער מענטש, די תירוץ איז ביסט א ליגנער, דער רבי איז יא געווען א פונקטליכער מענטש, ער האט זיך נאר נישט געקענט צושטעלן. און אונז קען מען זיך פון דעם נישט אפלערנען ווייל קיינער איז נישט אזוי ביזי ווי דער רבי. איך דענק אמאל איך בין געווען א קליין יונגל מיין טאטע און מיין מאמע האבן געווארט אריינצוגיין צום רעבן זיך געזעגענען. אזוי ווי מען איז אריין געגאנגען צום רעבן זיך געזעגענען האט מען געווארט דארטן איך ווייס פיר שעה א א האלבע נאכט ס'איז געווען בערך צוויי פארטאגס פלוצלינג זאגט רבי יאסל אשכנזי די טיר פונעם רעבן איז צוגעשפארט פאר היינט. שוין, מיין מאמע גייט צו וויינען, וואס הייסט מען לאזט ווארטן מענטשן ביז צוויי פארטאגס, יעצט זאגט מען ס'איז צוגעשפארט, זאגט רבי יאסל שטילערהייט פאר מיין מאמע'ן, דו ביסט דאך א שוחט'ס א טאכטער, ס'איז דא יעצט אן ערנסטער פראבלעם אין די שחיטה, און מ'דארף דורכרעדן מיט'ן רעבן וועגן דעם כשרות פונעם פלייש, און דאס איז פאר אלעם ווייל מארגן אינדערפרי מוז זיין כשר פלייש, איז למעשה דאס דארף מען אייביג געדענקען, דער איד איז געווען ידו בכל ויד כל בו, אין אלעם האט ער זיך געמישט און ער גענומען א שטעלונג, קומען דא אן ראצערלעך,

איט העז טו סטאפ. איך וויל מסביר זיין פארן עולם, ס'איז דא אזא מין זאך וואס הייסט גזל שינה, אויף דעם שטייט דאך ס'האלט נישט קיין תשלומים, ווייל אפילו ווען יענער שלאפט זיך נאכדעם אויס, דאס איז דאך געווען, ווי מען זאגט, יענע צייט וואס דו האסט אים צוגעגנב'עט קען ער דאך נישט האבן. ס'איז דא א זאך וואס הייסט גזל זמן, אז דו רופסט יענעם אויף זיבן און דו האסט נישט קיין אינטענשאן ביז צען אפילו אנצוקומען, ביסטו א גזלן. דו ברענגסט יענעם אן דעם טאג און דו ברענגסט יענעם אן די נאכט, נישט יעדער איז א ליידיגייער, מענטשן האבן וואס צו טון. יעצט וואס כ'האב געזאגט אפאר וואכן צוריק אויפן האטליין, איך האב הנאה אז איינער העט גיין זיצן, ווייל אפשר וועלן זיך די שומרים אויסלערנען אז ער דארף נישט טון די ארבעט, און גראדע דעם וועם מען גייט איינזעצן, נעבעך, זיין שווער האט אים אויך געבעטן ער זאל עס נישט טון, און ער שרייט יעצט. מיין טאכטער גייט נישט זיין אין כבלי עיגון אסאך יארן, געב איר א גט. האסט נישט געפאלגט? גיי זיץ! איך וויל פרעגן, ס'איז דא איינער וואס עפרישיעט דאס אלעס? דאז עניבאדי ריעלי עפרישיעט וואס ער האט געטון פאר די קאמיוניטי? איך ווייס נאך נישט צו ער האט געטון, קען זיין ער איז סתם געגאנגען ארום באמען ביינאכט, ווייל אזוי האט ער עס געהאט ווי מען זאגט ליגעל ענד לעדזשיט זאגן, וואס הייסט איך בין נאך א הצלה מעמבער, איך בין נאך א שומרים מעמבער, איך ווייס נאך נישט צו ער האט עפעס געטון, באט לאמיר זאגן אז ער האט געטון גוט. לעטס סעי, פאר ארגומענט סעיק, איינער גייט יעצט אפרישיעטן, זיינע קינדער דארפן נישט האבן א טאטן, זיי דארפן נישט האבן א הויז, א שיין פיין הויז וואס מען זאל אויפכאווען וואוילע קינדער, אויף דעם האבן זיי חתונה געהאט און זיך געפלאגט אז ער זאל אנמאכן א שטוב מיט קינדער און ער זאל זיך טרעפן נאכדעם אין דזשעיל, רבותי, לעטס סטאפ די נאנסענס. יעצט איך וויל ענק זאגן, למשל, איך האב מיך געגאנגען שלאגן פאר די סעיפטי פון די קינדער, יא, קען דאך איינער זאגן, העי, פארוואס האסטו דאס געדארפט טון? ס'איז דאך אויכעט פול מיט פראבלעמס פארוויקלט ארום און ארום. איז זאג איך פאר יעדן, ס'איז אבער א גוט קאוז. די קאוז איז אז מ'האט געטאטשט קינדער, ענד איטס נאט סופאוזד טו בי דעט וועי. און איינמאל אז מ'עט עס דורכברעכן בלייבט עס אויף אייביג. אבער לאמיר זאגן די שומרים. זיי גייען ארום, ווער זאגט ס'איז א גוט קאוז? ווער זאגט עס? כ'בין געווען יעצט אין א שטאט, כ'האב געמאכט א מקווה, און כ'זאג ענק קלאר, נאך זעקסע ביינאכט דער איז נאובאדי אין די סטריט. יעצט האט די גערער רבי האט געמאכט א תקנה אז נאך דריי פערטל צען מוז מען שוין זיין אינדערהיים און מ'מוז גיין שלאפן, איז דא א גרויסע פראבלעם, ווייל אז מיטן ווייב טאר מען נישט גיין, טא וואס האלטסטו יענעם אין שטוב געבונדן? אפשר איז עס גוט וועגן דעם ער זאל כאטש נישט זוכן א צווייטע. איז יעדער פויל, קיינער נישט אין די גאס, און נישט קיין סטאר אפן א גאנצע נאכט, איז במילא זאלט עטס וויסן, איף איטס פאר א גוד קאוז הער איך נאך, איך האלט אז די גאנצע שומרים איז נישט קיין גוד קאוז, אונז האמיר פאליס, זיי דארפן נעמען קער, און קיינער דארף זיך אין דעם נישט מישן, שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט, דער עולם פרעגט, ווען עט עס זיין קלאר אז דער עולם ווייסט שוין וואס צו טון. האב איך זיך געזאגט, ווען א מיידל אז מ'עט זי אנרירן ביים אחור, עט זי זיך נעמען שרייען דו שייגעץ דו מנוול, דעמאלטס וועל איך וויסן אז מען האט גענוג קארידזש און גאטס. יעצט אין בראכפעלד אין ירושלים איז דא א מענטש וואס מען זעט אים אויף די ווידיאו, ער גייט אריין אין א סטאר, אין יענעם סטאר פארקויפט מען זאכן, זעט מען ווי ער דרייט זיך, ער איז דערשראקן, ער קומט אריין, ער קומט ארויס, ס'איז דא א קלארע בילד. ווי א מיידעלע גייט דורך, די מיידעלע קען זיין מסתם אכצן אדער ניינצן יאר אלט, און ער געט איר א כאפ אן ביים תחת, אזוי ער האט געמיינט אז מען זעט נישט, די ווידיאו זעט אלעס, און יעצט זוכט אים די שומרים אין ארץ ישראל און די פאליס האט שוין ארויסגעשטעלט צעטלעך. און זייט כ'האב צוגעגרייט דעם האטליין אינצווישן איז אריינגעקומען א ידיעה אז מ'האט אים שוין געכאפט. יעצט איך וויל נאר איין זאך מסביר זיין פאר דעם אידישע טאכטער, די מינוט ווען ער האט דיך אנגעטאטשט און דו האסט עס געפילט, האסטו פארשרעקט ווייטער געוואקט, דו האסט דיך נישט אויסגעדרייט, דאס מיינט אז דו האסט דזשעפערדייזד דעם גאנצן עולם, ווייל ווען דו שטעלסט דיך ווען אפ און דו נעמסט דיך שרייען און ס'קומען גראד די פאליס און די ווידיאו איז דא און מ'זעצט אים איין, איז קודם וואלט ער אפאר ווייניגער וויקטימס געקענט כאפן און נאכדעם ער קען זיך אפשניידן די בארד מארגן און ער קען ווייטער אנהאלטן, דעמאלטס ווען עטץ עטץ האבן גאטס און קארעדזש זיך אפצושטעלן ווען מ'האט ענק געטאטשט. און נעמען זיך שרייען און קומען פאראויס, דעמאלטס וועל איך וויסן אונז האבן א סעיף קאמיוניטי, ביז דעמאלטס האבן מיר גארנישט, ביז דעמאלטס האבן מיר נאר אביסל פחד פאר די אכציג פראצענט מענטשן וואס האבן נאך אביסל מענטשליכקייט אין זיי, אונז דארף מיר אלע ווייפען אוט, אפילו די אנדערע צוואנציג פראצענט אויך. יעצט איך וויל ארויפלייגן דא פונעם קארלינער רבי'ן א סטעיטמענט וואס ער האט געהייסן. ס'איז א איד וואס ער לערנט פאר ביי אים אין בית מדרש דף יומי, א גרויסער תלמיד חכם, ער איז פון אמעריקע ארידזשינלי, ער האט אים געהייסן אז ער זאל ערקלערן פארוואס ער איז נישט אזוי ווייט מיט די חרמות קעגן די מאדערענע טעכנעלאגיע, פארוואס ער האלט נישט מ'דארף נאכשרייען קיינעם, ער איז אזוי ווי איך, איז א קול גיי. ווייל ער טוט אנערקענען אז דאס פעלט אויס, און חוץ פון דעם קענסט קיינעם נישט נאכשרייען, קיינער איז היינט נישט באלעבאס אויף קיינעם, סאטמער,

מען מוז נישט האלטן שבת, מען מוז נישט מל'ן, איך בין א רעפארמדער איד, דער ערזענטע פאוער האט נישט געהאט קיין שום שום וועי אוו לייף, ער האט נישט געהאט קיין פרינציפלס, ער האט געהאט איין זאך, באגראבן סאטמאר עד שאול תחתית, ווייל מען האט אים באגראבן. און ער האט געמאכט א פענאמענעל דזשאב, איך זאג אייך דעם אמת, נאובאדי קאלד האוו דאן א בעטער דזשאב דען הים. אנפארטשענעטלי, מיר טוט עס וויי, איז למעשה קיינער איז נישט באלעבאס אויף קיינעם, איז קיינמאל נישט געווען קיין באלעבאס אויף קיינעם, קיינמאל. מיר האבן דערציילט עלטערע סאטמארע אידן אז אין דעמאלטס איז געווען נפרץ, ס'נישט געווען קיין טעלעוויזשאן, ס'האט מען נישט געטארט האבן אינדערהיים, איז געגאנגען צו די מאוויס, ביי א ליל טבילה פלעגן, איז מען געגאנגען אויס מיטן מאן צו די מאוויס, און חזקי שמש איז נאכגעלאפן ווער ס'איז געגאנגען צו די מאוויס, ס'האט אים אסאך געהאלפן ווי פאר א טויטן באנקעס, מ'האט גענומען די על איי אר אר און געפארן נאך צוואנציג מייל אוועק, מ'קען קיינמאל נישט, מ'האט נישט געקענט און מ'קען נישט קיינמאל קאנטראלירן קיינעם, און דאס האט סאטמאר זיך איינגערעדט זיי גייען קאנטראלירן. יעצט איז געקומען א זאך וואס האט נישט קיין מקור נישט אין די גמרא נישט אין תוס' און נישט אין די ראשונים און נישט אין די אחרונים און מען האט אריינגעלייגט אין דעם אלע כוחות אין די וועלט. יעצט איך בין אויך מסכים אז מען דארף נישט האבן דעם אינטערנעט און ווער ס'ברויך נישט זאל עס זיכער נישט האבן. איך טענה אבער נישט מיט כפייה ווייל מיט צווינגען וועט יעדער לאכן פון דעם. און נאך א זאך וואס איך טענה, נעם זיינע קינדער און ווארף עס ארויס, וואס איז דאס קינד שולדיג? דאס קינד דעזערווט נישט? קיין תקנות פון ר' שיע בן גמלא, פארוואס? ווייל דאס קינד האט א טאטן וואס עה שטוצט זיך די בארד צי ער האט אן אינטערנעט איז דא איינער איך לייג אים ארויף איך וויל יעדער זאל הערן ער איז זייער שיין מסביר בטוב טעם אבער איך לייג אים נישט ארויף דא איך מאך אן עקסטערע קעסטל פאר אים די קעסטל גייט הייסן פֿינף און פֿערציק און דארט עט עטס קענען הערן ווי שיין ער איז מסביר וואס דער קארלינער רבי האט אים מסביר געווען פארוואס ער גייט נישט מיט מיט די אלע משוגעים מיט די מלחמה, און בעיסיקלי זאגט ער די זעלבע וואס איך, וויבאלד דו וועסט נישט געווינען די מלחמה, איז עס נישט א זאך וואס מען מאכט אן א פרצה אין חילול שבת און טהרת המשפחה, עס איז א זאך וואס איז מען טראסט דעם אינגערמאן אדער וועט ער יא קוקן דערויף אדער נישט, דעטס אפ טו הים, ער קען גיין אין אן עקס רעיטעד מאווי אויכעט, איז למעשה איז קומט יעצט אויס מכח דעם אז. די רבנים האבן פארלוירן דעם כח. דעס איז דא אפאר סיקריקן, זיי מאכן נאך אפאר טאלער, יא זיי צווינגען נאך און מען צאלט יעדן חודש, אבער דעטס דאס איז נישט רעלידזשען, דאס איז סתם אפאר חברה בא'גנב'ענען דעם עולם אין איין שיינעם טאג, דאס איז קאמיוניקעישאן, ס'איז קאנטראלד ביי די פעדערל גאווערמענט, איין שיינעם טאג, אזוי ווי ס'איז געווען מיט די גט מעושה'ס און מיט די אלע באלאוניס וואס אונז האמיר געלעבט ביז יעצט, די גאווערמענט גייט וויסן דערפון, ס'איז דא דער. אשכנזי וואס ער ארבעט פאר די קאמפעני וואס זיי האבן די טעלעפאון האט אנגעהויבן צו טשארדזשען געלט האב איך געזאגט יעדן קאל אפ די פעדערל גאווערמענט האט ער אויפגעהערט איין שיינעם טאג גייט מען דאס אויכעט נעמען אהער אויפן צימבל איז במילא וויל איך ענק זאגן שפילטס ענק ארום כאפטס אפאר טאלער באט עט די ענד אוו די דעי עטס האטס פארלוירן דעם וועליו א רב האט היינט נישט קיין וועליו נישט אין קיין ערנסטקייט. און נישט אז מען זאל אים פאלגן און גלייבן, און ממילא האט עטס פארלוירן. און בעיסיקלי דאס זאגט ער אויך ארויס מיט אנדערע ווערטער, און ער לייגט נאך צו נאך אפאר זאכן, אבער צו מיר איז דאס אלעס נישט אינטערעסאנט, ווייל איך האב מיר מיין אייגענע מהלך, דו קענסט נישט צווינגען היינט קיינעם, עספעשעלי. איך זאג איין זאך, מענטשן פרעגן ווען וועסטו אויפגעבן דיין אינטערנעט, זאג איך ווען מען איז מסכים היינט אויפצוגעבן. לייזער קעסטנבוים מוז עס אויך אויפגעבן, פארוואס לייזער מעג ווייל ער האט אפאר טאלער און איך טאר נישט, און לייזער אליין אז ער געט אויף איז נאכנישט גענוג. דער יאַקאָבאָװיטש, דער װאָס האָט געװאָלט װאױנען מיט זײַן שניר, גלײבנדיק האָט ער עס געזען אױפֿן אינטערנעט, װען ער װעט אױפֿגעבן זײַנס, דעמאָלט געב איך אױך אױף מײַנס. פֿאַר װאָס יענער נישט און איך יאָ, און יענער יאָ און איך נישט? פֿאַר װאָס? װײַל איך האָב נישט דאָס געלט װאָס זײ האָבן? צי איך קען מיך נישט לאָזן קאָסטן פֿאַר זאָליקאָס שטותים? ער גיט אױס פֿאַר זאָליקאָן געלט און קױפֿט אַ הױז אין פֿלאָרידע פֿאַר אַ פּאָר הונדערט טױזנט דאָלאַר. דו װײסט װיפֿל מע װאָלט געקענט מחנך זײַן ייִדישע קינדער מיט דעם געלט? טו אַזױ, טױש אױס דײַן געלט. אין דער סוף וועט דער אייבישטער עס צונעמען עניוועי, ווייל אז מען געט אויס געלט נישט ווי מען דארף, און דארט ווי מען דארף איז נישט דא קיין געלט, זאגט דער אייבישטער ביסט נישט קיין גוטער גבאי, איך וועל דיך מעביר זיין. איז אדער נעמט ער אוועק דעם גבאי צדקה פונעם געלט, אדער נעמט ער אוועק דאס געלט פון גבאי צדקה. וואטש עס צו זען ס'וועט נישט בלייבן קיין זכר פון די אלע געלטער פון די יאקאבאוויטשעס, כאטשיג זיי געבן בתי מדרשים, ווייל. זיי געבן עס אויס נישט אויף וואס מען ברויך. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, מען געבט אימער ביי פנחס בן אלעזר אז אין גאנץ כלל ישראל נישט געווען איין מענטש וואס האט געדענקען אז משה רבינו האט געזאגט הבועל ארמית קנאין פוגעין בו, די גאנצע זאך עס איז שווער צו פארשטיין דאס, די ענטפער איז אז צו טון אזא זאך פון מעשה קנאות מוזטו זיין אזוי ריין זאלסט אפילו נישט האבן א הרהור אויף צו וואוינען מיט א גויטע, דו מוזט זיין ריין, די גמרא זאגט דארטן אז. רובם זענען בהרהור עבירה. מען מוז זיין ריין יענעם צו הרג'נען? יעצט וועלכע רב און וועלכע רעבע האט נישט קיין אינטערנעט און וועלכער הייסט נישט מען זאל ארויפלייגן זיינע דרשות מיט זיינע פיקטשערס אויפן אינטערנעט? די גאנצע טעם פארוואס די רבנים און די רעבעס צינדן חנוכה לעכט און זיי פירן א פורים טיש מיט די אלע זאכן און זיי האלטן שבת דאס איז נאר ווייל ס'איז אויף וואס איז נייעס אויף קול מבשר. און אויף די וואך מיט דעם בליק מיטן די אלע שמות הנרדפים היינט וועגן דעם אינטערנעט ווען נישט דעם אינטערנעט וואלט קיין רב נישט געצינדן קיין חנוכה לעכט און נישט געהאלטן קיין שבת והא ראיה זיי וואוינען מיט זייערע טעכטער אויכעט וואס איז אנדערש חילול שבת צו וואוינען מיט א טאכטער סא אונז דארפן דאנקען דעם אייבערשטן אז ס'איז דא אזא זאך ווי אינטערנעט ס'איז דא אינטערנעט פון שבת און מ'כאפט אפ רבנים מיט אלעם וועגן דעם האלטן זיי שבת ווען נישט וואלטן זיי דאס אויך נישט געטון. יעצט האטס אלע א גוטן א פרייליכן א לעכטיגן שבת, יעצט הערטס אויס דעם אנדערן שיעור פון דעם קארלינער רעבן.